א גוטן מוצאי יום טוב שבועות, און אויכעט א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא, אזוי ווי די וואך איז געווען אין חוץ לארץ צוויי טעג יום טוב און אין ארץ ישראל נאר איין טאג יום טוב פעלט אויך אין די טעג, וועל איך מאכן א קורצן שיעור די וואך. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז דא זייער גוטע נייעס אין ווילימסבורג ברוך השם די ראזענבערג ברידערס גייען יעצט בויען, זיי האבן פארקויפט זייער פלאץ פאר צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, ס'איז די גרעסטע ריעל עסטעיט דיעל אין די געגנט, און מען גייט דא אנבויען אין וואדערפראנט פאר ארטיסטן און פאר נאקעטע מענטשן, ס'איז א מחיה. די גמרא ברענגט ס'איז ארויסגעגאנגען א שועל פון קדשי קדשים, עס זענען געשטאנען די תנאים און זיי האבן געוויינט, און רבי עקיבא האט געלאכט, ער האט געזאגט, אזוי ווי מען זעט דאך אז ס'איז מקוים געווארן דאס אז דער אייבערשטער גייט חרוב מאכן דעם בית המקדש, אזוי וועט יעצט מקוים ווערן אז דער אייבערשטער גייט בויען דאס. בית המקדש. רבותי איך וויל ענק זאגן, דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט, ווען זעמער געווען אין מצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, דאס האט ער אונז צוגעזאגט, האט ער געמאכט זיכער אז ער האט אונז ארויסגענומען ברכוש גדול, די מדרשים ברענגען אז זיי האבן געהאט ניינציג קעמלען וואס יעדער קעמל האט געטראגן שליסלעך, איר ווייסט וואסארא רכוש גדול ס'איז געווען? נאכצוזאגן די חז"ל דארף מען עס זאגן אינעווענדיג ווייל ס'איז ממש ס'איז לא יאומן כי יסופר מיט וואסארא רכוש גדול די אידן זענען ארויס. דאס זעלבע זאלט איר וויסן אויך, דער אייבישטער האט אונז געגעבן, אונז האמיר געוואוינט דא ברוך השם דריי פיר דזשענערעישאנס, יעצט געט ער אונז א רכוש גדול, נישט אז די פראפערטי איז געווארן גארנישט, אזוי ווי ס'איז דא אין אסאך שטעט וואס די פראפערטי איז ווערט גארנישט ווערט, למשל ווי אין דעטרויט און אנדערע פלעצער, דער אייבישטער האט אונז געגעבן א רכוש גדול, מ'זאל קענען פארקויפן א הויז וואס מ'האט געקויפט פאר צוויי טויזנט דאלער זאל מען קענען פארקויפן פאר מיליאנען, רבותי יוז אויט. די אפערטוניטי, דאונט בי א פול, ס'איז געווען א געגנט און אידן האבן דארטן געוואוינט, ס'האט געהייסן בראונסוויל, ס'איז געווען די שענסטע אידישע געגנט, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי ווילימסבורג, מען איז נאר נישט געגאנגען מיט שטריימלעך, איז געגאנגען די שווארצע האבן אנגעהויבן צו קויפן אלע פיר קארנערס פון די סטריט, און נאכדעם איז שוין יעדער אנטלאפן, איז די ערשטע פיר וואס האבן פארקויפט, די האבן געמאכט א לעבן, כ'מיין יעדע פיר פון יעדן בלאק. און די זעלבע וועט דא אויך זיין די ארטיסטן קומען אריין דו וועסט נישט קענען דא וואוינען, און ס'עט שוין זיין א צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער בילדינג וועט שוין די פראפערטיס ווייטער פאלן, יעצט כאפן זיי די ארטיסטן, אמת ס'עט שפעטער נאכדעם נאכאמאל ארויפגיין ס'איז דאך ווי א יאו יאו אפ ענד דאון ס'איז אזוי סופליי ענד דימענד, אבער איך זאג פארן עולם כאפטס אריין, אז דו האסט א הויז אין ווילימסבורג גיי פארקויף עס פאר א גוי, פאר אן ארטיסט, מאך א פרייז ענד וואלק עוועי, זארג דיך נישט פאר די קאמיוניטי, די רבנים וואס האבן זיך קיינמאל נישט געזארגט פאר אונז און זיי האבן אונז באגנב'עט און זיי האבן זיך געבויעט הייזער פאר אלע קינדער אזא שאפראנער רב האט געמאכט זיכער אז אלע קינדער האבן אן אייגענע הייזער, איז נאך אזאלכע זאלמעלייט פילעפ וואס ווילן קויפן פאר זעקס הונדערט פופציג טויזענט דאלער א הויז און פאר אלע קינדער מוז מען אים געבן, די האבן זיך נישט געזארגט קיינמאל פאר אונז לאמיר זיך נישט זארגן פאר זיי, זאלן זיי בלייבן דא מיט זייערע ריעל עסטעיט און וואוינען מיט די ארטיסטן דעטס אלל, אונז האמיר מיט זיי גארנישט, אזא חזקל טייטלבוים אפגע'גנב'עט געלט ביי דעם תורת א וועלטס גנב, ווערט ער אליהו מלאך הברית איז ער געגאנגען און ער האט. זיך געקויפט דא אפארטמענטס און אלעס איז פארדינגען פאר ארטיסטן. און ער האט נישט איבערגעלאזט אפילו איין הויז פאר א איד. יעצט אלעס זאל גיין פאר ארטיסטן און עס פארדינגען זאל דאס אויך פאר ארטיסטן ווייל זיי האבן זיך געגעבן דריי פיר טויזענט דאלער. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. ס'איז דא, דוד המלך איז געווען א אדמוני, ער איז געווען א רויט. אדמוני איז פון שורש פון עשו, ביי עשוו'ן שטייט אויך אין חומש אז ער איז געווען אן אדמוני. יעצט ווען שמואל איז געקומען זאלבן דוד המלך, מ'האט נאך קוים נישט געוויסט וועם ער גייט זאלבן, האט ער געבעטן אז ישי זאל אים ארויסגעבן אלע קינדער, און ער האט אלע געזאגט ניין נישט דער נישט דער נישט דער. נאכדעם איז אריינגעקומען דוד המלך וואס ער איז געווען בזוי ביי זיין טאטן און ביי אלע זיינע ברידער, איז. קיינער האט זיך אפילו נישט אויפגעשטעלט פאר אים, ווען ער איז נאנט געקומען צו שמואל'ן האט ער געזען אז ער איז אן אדמוני, ער איז א רויטער, האט ער זיך זייער דערשראקן, שמואל האט זיך דערשראקן אז אן אדמוני איז א רויטער איז א שופך דמים אזוי ווי עשיו, אזוי ברענגט דער בראשית רבה אין מדרש רבה אין קפיטל סג. ער האט געהאלטן דער קען זיכער נישט זיין משיח איז דאך א רויטער איז א שופך דמים דאס איז די קליפה פון עשו יעדע רויטער האט אין זיך די היץ די צוהיצטקייט א רויטער איז א געווענטליך א צוהיצטע אזוי שטייט אין די ספרים ווייל דאס קומט פון שורש פון עשו הרשע און דער מענטש דארף דאס איבערדרייען אז ער זאל דאס ארויסנעמען פון די קליפות וועגן דעם א רויטער האט א שווערערע אויפגאבע ווי אן אנדערער יעצט א שווארצער האט אויך בערך די זעלבע איינער וואס האט שווארצע האר ווייל די גמרא זאגט האי שחור אדום הוא. אלא שלקה. אבער על כל פנים, דאס איז געווען די מעשה אז שמואל הנביא קוקט אויף דעם רויטן דוד המלך, און ער האט געהאלטן אז ער איז א שופך דם. אזוי זאגט די מדרש, איך געב ענק אן אדרעס, בראשית רבה, פרק סג. פלוצלינג קומט א נבואה צו פונעם אייבערשטן צו שמואל הנביא און איך פארשטיי נישט, משיחי, מיין משיח עומד שטייט, ואתה יושב און דו זיצט, קום שטיי אויף, משחהו. כי הוא, ער איז דער וועם איך וויל זאלבן פאר א קעניג. שמואל איז אויפגעשטאנען, ער האט אים געקושט אויפן שטערן, און ישי מיט די ברידער וואס האבן דאס געזען, האבן נישט געגלייבט וואס זיי זעען, אבער זיי האבן זיך אליינס אויכעט אויפגעשטעלט, אז דער נביא שטייט אויף, מוזן זיי אויך אויפשטיין, און ער האט גענומען, שמואל הנביא האט גענומען דעם קרן פון שמן, און ער האט אים געזאלבט, ווען אלע ברידער האבן עס געזען, און יעדער האט אנגעהויבן צו שרייען יחי המלך. יחי המלך. יעצט, אונז האמיר אויכעט די משפחה פון די רויטע. מיינסט אונז האמיר נישט די משפחה פון די רויטע? שור. ס'איז דא אזוי. ס'איז דא דוד לייביש. שטעל דיר פאר דאס איז די משפחה פון יאקאבאוויטשעס. די גמרא זאגט אז מ'האט געלעכערט אין אויגן פונעם שטן דעמאלטס ווען מ'האט געזעהן אז ס'איז דא אסאך עריות. זאגט די גמרא אז מען האט צוריק געברענגט, למעשה איז נישט געווען א הינדל צו ב... האט נישט געלייגט קיין אייער, האבן די אנשי כנסת הגדולה געמוזט צוריק ברענגען דעם יצר הרע, אזוי ווי זיי האבן אים אבער געלעכערט די אויגן, ווערט געברענגט אז קרובים פון דאס איז געבליבן אוועק גענומען, מיט אנדערע ווערטער אזוי, א טאטע וועט נישט וואוינען מיט א טאכטער, א מאמע וועט נישט וואוינען מיט א זון. א יונגערמאן וועט נישט וואוינען מיט זיין שניר, די אלע איז געבליבן אז מען טוט עס נישט, און דא קומט אן א דוד לייביש וואס ער וואוינט יא מיט די שניר, און ער גייט היינט פאר אונז צו זאגן מוסר אז מען קען מאכן מער געלט, נאר ער איז דער וואס ער וויל נישט מאכן מער געלט, ווייל ער וויל נישט אומברענגען די קאמיוניטי, יעצט שיע וואלף האט נישט געהאט וואו צו דאווענען, פלעגט ער אריינוואקן פון פלעטבוש אין ראפשיצער בית המדרש אין בארא פארק. און דארט האט ער געלערנט אור החיים הקדוש שבת פארן דאווענען, און נאכדעם האט ער געטוהן א טובה און ער האט געדאווענט. און שטעל דיר פאר וואו מען האלט דא, דאס איז די משפחת הבזיון וואס איז דא, דאס איז אדמוני פון עשו הרשע, זיי האבן אומגעברענגט אונזער גאנצע קאמיוניטי, זיי האבן. געהאט דארטן לעבן מוירטל האבן זיי געהאט די אלע הייזער זיי האבן עס פארקויפט פאר ארטיסטן זיי האבן נאר געטוהן א טובה זיי האבן געבויעט א שול אויב סזאל נישט ארויסזעהן זייער רשעות און זיי גייען זיך אויפשטעלן און אונז זאגן מוסר סאיז אז מען קען מאכן מיליאנען נאר און מען טאר נישט יעצט איינער האט מיך געלאזט הערן א טעיפ איך ווייס נישט צו סאיז אמת מען קען דאך נישט בויען אויף די זאכן ווי פנחס ניימאן זאגט פאר א אינגערמאן וואס ער באקלאגט זיך האסט דארטן געמאכט דארטן די סטודיאו און איך קוק אויף די אלע זאכן וואס מען טאר נישט קוקן, די שיקסעס דארטן מאכן סאנבעדינג אויפן רוף, האט ער געזאגט נעם א פירהענגל און פארמאך דיין פירהאנג, אויף דעם האט דער שייגעץ געבויעט דירות אין ווילימסבורג, געטשארדזשט דריי פיר און פינעף הונדערט טויזענט דאלער מען זאל זאגן פאר א אינגערמאן ער זאל זיך פארמאכן די ווינדאו, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער דאמזי וואס די יאקאבאוויטשעס האבן געאונט, זיי האבן עס אויך געוואלט פארקויפן פאר ארטיסטן, מ'האט עס נאר נישט געוואלט קויפן. און אז איינער וועט זיך פרעגן פארוואס דו צוברעכסט די קאמיוניטי, וועסטו זאגן דו צוברעכסט נישט, דו זעסט אז דיין הויז זאל וואקסן, דארפסט זיך נישט זארגן פאר די קאמיוניטי. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די פעדאפייל סיטועשאן. ס'איז דא דער באוויסטער נאמען משה אלי' אייכלבוים, דער וואס ער ארבעט פאר עוז והדר לבושה, שיעלע לייפער'ס איידעם, ער איז אנטלאפן נאכדעם וואס ער האט אפגעהארגעט דא אפאר בחורים, און ס'האלט אין איין קומען נאך בחורים זאגן שריי איך צו די אלע דו הערסט דאך מיין האטליין פארוואס ביסטו נישט געקומען רייט אוועי וואס האסטו געווארט און ס'וואלט מען אים געדארפט אונטערברענגען שוין לאנג צוריק. קאלט מען מיך אן פון ארץ ישראל, ער איז ביזי מיט בעלי מקובלים זאל אים געבן ברכות, און זיי פרעגן וואס מען קען טון, זאג איך מען קען גארנישט טון, ער זאל צוריק קומען, ער זאל פליעדן גילטי, און קענענדיג די זוגארבי'ס, דאס איז דאך געשען אין מאנסי, די ישיבה נועם אלימלך, און קענענדיג זוגארבי זיינע שייגעץ שטיק האט ער אים געגעבן מסתם צען יאר פראבעישן אזוי ווי ער האט געגעבן פאר טויבנפעלד, גראדע פארן צווייטן טויבנפעלד האט ער שוין מורא, ער שטופט אויף כסדר, ער ווייסט אז די פרעס איז יעצט. ווי מען זאגט, אגענסט אים, און ער ווייסט אז מאנסי האלט שוין אויך נישט מיט מיט די אלע זאכן, אמאל האט ער געמיינט מאנסי, נא נא נא נא, מאנסי לאכט שוין אויך, דער עולם וויל א קלין קאמיוניטי, עניוועי, קאלט מיך אפ איינער אז ער ווייסט קלאר אז ער האט נישט קיין שלום בית, אזוי ווי ער האט נישט קיין שלום בית האט ער זיך פארטשעפעט מיט בחורים, האב איך געוואלט געבן א מעסעדזש אויב ער האט נישט קיין שלום בית זאל ער גט'ן די פרוי און ער זאל חתונה האבן מיט אן אנדערע וואס מיט יענער האפט מען עט ער האבן מער שלום בית. א משל למה הדבר דומה, איינער זאגט כ'האב נישט קיין שלום בית וואס זאל איך טון? גייט ער אריין אין א פארעם און ער כאפט אן א קו און ער הייבט אן צו מאכן מיט איר משכב זכר און ער הייבט אן צו מאכן מיט איר אלע צרות, צו ער נעמט אן אקס. און ער ברענגט אים נאך אהיים צו זיך אין שטוב. און דאס איז נאך א תירוץ? דאס דארף מיך נאך קאנווינסן איך זאל אים אראפנעמען פונעם האטליין? ווי נעם ארויף, ער איז ווייטער אויפן האטליין און ער וועט זיין דארטן ביז ער'ט אהיים קומען, און אז איר האט געקויפט אפאר דירות פון זיין טאטן ירמי', איטס דזשאסט יור בעד לאק אז דו האסט זיך געגאנגען דו האסט זיך געמישט, האסט סיי געדארפט זאגן איך קען נחום ראזענבערג ער וועט זיך נישט בייגן, איר האט מיך שוין געבעטן אכט יאר צוריק איך זאל צומאכן דעם האטליין איך האב אייך אנגעפיפן און איך פייף אויף אייך ווייטער, איר זענט א לאו לייף, איר זענט א שמוץ, יא, איר קענט ארויסגעבן שמן ראש יעדעס יאר נאך איינס. וואס האט איר געטון פאר סאסייעטי? צוגעשפארט די תלמוד תורה, צוגעשפארט די ישיבה, און צוגעשפארט חינוך, און זיך גע'חנפ'עט און גע'חבר'ט מיט די געלט מענטשן. דעטס אלל יו דיד. און וועסטו זען דיינע קינדער און די אייגענע ווינער וועלן נישט נעמען דיינע קינדער ווייל זיי ווייסן וואסערע א לאו לייף דו ביסט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא אכט מענטשן האט מען יעצט ארעסטעד פאר דראג און פעדעפיליע ווייל מ'האט זיך פארלייגט אויף די אלע חברה. און ס'איז דא צווישן זיי היימישע אויך. יעצט, כ'האב ווען געזאגט אז לג בעומר האט מען גערעיפט עפעס אַכצן אדער נײַנצן מיידלעך צו ווייבלעך אין מירון, ס'איז געווען א עפעדעמיק, אזוי זאגט מגן דוד אדום. אה זיי זענען נישט באגלייבט ווייל זיי זענען ציוניסטן, אה כ'האב פארגעסן, איים סארי. עניוועי. ס'דא אינעם גן אינעם גארטן פון שמעון הצדיק איז דא בית כסאות עקסטרע פאר מענער און עקסטרע פאר פרויען, און א מיידל פון בערך צוועלף יאר איז אריין אין די בית כסא, פון די פרוי, און ס'איז איר נאכגעגאנגען א בחור פון זיבעצן אכצן יאר, און ער האט איר געוואלט דארטן מאנה זיין, און דאס מיידל האט זיך גענומען שרייען קולי קולות, איז דער טאטע געקומען צולויפן, און ער האט עס געכאפט על חם, ווי ער קומט ארויס פון דעם בית כסא ווי זיין טאכטער איז דא, איז ער נאכגעלאפן דעם בחור ביז ער האט אים געכאפט, ער האט גערופן די פאליס, און ער האט אויכעט גערופן די אלע צייטונגען. בקיצור, איז געווען דארט איינער פון די מענטשן וואס האבן אויך מתפלל געווען ביי שמעון הצדיק, און ער האט זיך גענומען שרייען קולות אויפן טאטן, פארוואס רופסטו די פאליס? פארוואס גייסטו נישט צו די רבנים? האט יענער געזאגט, איך פארשטיי נישט, דער טאטע טאר זיך נישט אננעמען פאר זיין טאכטער ווען ער כאפט אים על חם? ס'איז געווען א טאג שפעטער. טרעפט ער נאכאמאל דעם איד וואס האט געשריגן מען דארף גיין צו די רבנים און ער זאגט איך האב מיך איבערגעטראכט אז דו ביסט הונדערט פראצענט געווען גערעכט מען האט נישט געדארפט גיין צו די רבנים נאר מען האט געדארפט גיין צו די פאליס ווייל א טאטע ווייל א טאטע אז ער זעהט אזא זאך אז מען טאטשט זיין קינד טאר ער זיך נישט אננעמען. ס'איז א מאוומענט פארווערד א פאזיטיוו מאוומענט אז מען מעג פראטעקטן די אייגענע טאכטער בקיצור מען האט יענעם איינגעזעצט און פארטיג. יעצט אין אולם שמחות אין מודיעין עלית, דאס איז א היימישע געגנט, איך דערצייל ענק די אלע מעשיות עטס זאלטס וויסן, אז מען טאר נישט לאזן א קינד גיין טוילעט, כ'האב ענק געזאגט אפילו אין שול, מען דארף אריינגיין אין טוילעט, אין די פרויענישע טוילעט, די פרוי זאל אריינגיין קוקן צו עס איז נישט דא דארט איינער, יעצט אין אולם שמחות ווי מען מאכט שמחות אין מודיעין עלית, האט מען אויכעט איינעם איינגעזעצט ווייל ער האט געטאטשט קינדער. יעצט דער טשיף ראביי פון ענגלאנד, ער הייסט הרב אפרים מירוויס. ער האט געגעבן יעצט א באפעל פאר די יונייטעד סינעגאג וואס זיי האבן די גרעסטע אידן צאל אידן אונטער זיך דאס איז אין גאנץ ענגלאנד סאו אפילו אין דזשיבראלטאר אויכעט איז יונייטעד סינעגאג האט ער געזאגט א יעדער רב איז א מענדעטארי ריפארטער און מען דארף גראד גיין צו די פאליס און ער מאכט א ספעשל קורס צו טרעינען די רבנים וויאזוי צוצוגיין צו די זאך סאו עווענטשועלי פארט עס ברוך השם גוט. דאס טייטש אז ענגלאנד, אלע די אידנטום, אוודאי סאטמער וועט זיך נאך ארומשפילן מיט אפאר פעדאפיילס אבער גארנישט, עט די ענד אוו די דעי גייט אלעס ווי מען זאגט קומען צום ריכטיגן פלאץ. יעצט די בריטיש גאווערמענט האט יעצט געמאכט א גאנצע סטאטיסטיק וויפיל מענטשן, פראצענט, פון אידישע אביוז ווערט באהאלטן, ס'איז מורא'דיג, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר. אין מעלבורן איז געווען די גרויסע מלחמה מיט חבד. וואס האבן באהאלטן טשיילד סעקשועל אביוז און דארט איז דא מעני וואקס וואס ער שלאגט זיך און די גאווערמענט העלפט אים צו. ס'האלט שוין דארט אז די גרויסע חבד, די ערשטע ארגענעזעישאן פון אידישקייט, ארטאדאקסישע אידישקייט אין מעלבורן, גייט אונטער. די קאמיטי ווערט דיזאלווד וואן ביי וואן גייט יעדער ארויס ווייל יעדער האט געוויסט וואס גייט פאר און יעדער האט עס צוגעלאזט. ס'האלט שוין דארטן. אז די קאמיטעי גייט אונטער. מ'עט נעמען א נייע קאמיטעי פארשטייט זיך מיט אלעם אבער זיי האבן שוין פון אונזער חדר געלערנט. יעצט אין לאנדן איז דא א מיידל סקול יסודי התורה האבן יעצט ארויסגעגעבן א קוריקולום פאר אלע טיטשערס אז טאמער מען טאטשט א מיידל ס'איז א מיידל שולע זאל מען גיין קודם צו די רבנים. איר הערט וואס דא גייט פאר? עניוועי, ס'איז גוט, ס'פארט, ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט זיין מער סעיף אריינצוגעבן א קינד אין א פאבליק סקול אדער אין א מאדערענע סקול ווי אריינצוגעבן אין א היימישע תלמוד תורה.
אין לעיקוואוד האט מען געמאכט יעצט א זאך אזוי ווי די פריצות איז זייער גרויס אז די באסעס זאלן זיין אפגעטיילט. די באס וואס פארט אויף לעיקוואוד, כ'האב געוואלט זאגן פאר די שקצים אין לעיקוואוד, עטס האטס דארטן אזויפיל חזירים, עטס האטס דארט אזויפיל פראבלעמען, ענד סטארט טעיקינג קער. ס'איז געווען יעצט א גרויסע פראטעסט קעגן די בחורים וואס זיי רייכערן אום שבת. די בחורים האבן זייער גוט צוריק געפליקט פאר די רבנים, איך בין געווען שבועות אין מאנסי לעבן מאנסי, עס געווען א דיב, ס'איז געווען מאנסיער חברה, ס'איז געווען לעיקוואדער חברה, ס'איז געווען א גאנצע דיבעיט, זאגט איינער יו דידנט היער ראביי ראזענבערג סעיאינג דעט ווי ניד טו גיוו חינוך פאר דיז טשילדרען, זיי האבן נאכגעזאגט די גאנצע צייט פון מיר, זיי האבן נישט געוויסט אפילו אז איך זיץ דארט, שפעטער נאכמיטאג האט זיי איינער געזאגט אז ראביי ראזענבערג זיצט דא די גאנצע צייט. יעדער האלט אז מ'דארף געבן א חינוך. סרול האגער דער וויזשניצער פון ארץ ישראל האט געזאגט א דרשה, וואטסאפס הארגעט אלעס אוועק, סרול האגער, בחורים חזירים הארגעטן אלעס אוועק, ס'האט גארנישט צו טון מיט וואטסאפס. יעצט, ס'דא נאך צוויי זייער וויכטיגע זאכן וואס אונז מוז מען רעדן, איינס איז, די רבי הייסט פי הקודש, האט א הייליגן פיסק, דער דער בעלזער רבי, א נייע טייטל פי הקודש, האט ארויסגעגעבן אז טאמער א פרוי וועט דרייוון, דעמאלטס דער פי הקודש זאגט, די פי האתון, אה, דאס א טעות, ס'דארף זיין פי האתון, ס'הייסט נאר פי הקודש אז מ'ווארפט ארויס די קינדער פון סקול. פארוואס? ווייל די פרוי דרייווט. כ'וויל דיך עפעס פרעגן, ס'איז דא דארט איינער וואס ער הייסט אהרן רייז רוז ריז. דער אהרן רייז רוז ריז האט א מיני קעב וואס ער האט שוין מטמא געווען פרויען אין זיין מיני קעב. נאר פאר אים האט יעדער מורא ווייל זיין טאטע איז א גבר אלים און ער איז א גבר אלים. און ווען נישט לויפט ער אויף אנטווערפן זינדיגן אפאר וואכן און ער קומט צוריק. סאו איך וואלט פרעגן דעם פי הקודש, מיט אהרן רייזענס רוזנס ריזענס קאר איז מער א ענין צו פארן ווי א פרוי זאל אליין דרייווען? דאס איז א פי הקודש? דאס איז א פי האתון? דו ביסט א אפגעריסענער פערד פאר ארויסגעבן אזא בריוו? העכסטנס ווילסט נישט פרויען זאלן דרייווען? זיי מעלים עין, אבער נישט מאך דערפון א גאנצע חסידות. און מ'האט געשריבן, וועלעכע פרוי ס'דרייווט וועט מען ארויסווארפן די קינדער. כאטש אזוי, זי זאל ווערן א סעקס פארטנער און א פראסטיטוט פאר אהרן רייז דאס מעג מען, ווייל אהרן רייז איז דיינס א מענטש, זיין טאטע איז דיינס א מענטש, און צו דרייוון א קאר טאר מען נישט? וואט א שעים. עניוועי, דו פי הקודש דו פי האתון ווארף ארויס יענקי פירער מיט זיין ברודער פון אגריפס, ווארף ארויס אהרן רייז, און ווארף ארויס הערשל רוטנער. ס'האט זיך אריינגערוקט דא אן אלטער חיה, ער הייסט רוטנער, און ער זאגט אז ער האט באדינט דעם אלטן בעלזער רב, און ס'איז געווען עלף מענטשן געקומען עדות זאגן קעגן יענקי פירער, האט ער דער רוטנער געזאגט זענען קיין איינער נישט באגלייבט, ער הייסט אהרן מרדכי רוטנער, ער האט א זון הערשל רוטנער וואס האט נישט קיין קינדער ווייל ער האט געשטופט אין זכרים. איך אליינס האב דאס מברר געווען, און ער האט מיר אליין געזאגט, יא ער האט עס געטון, אבער ער גייט פאר העלפ אין שלום בניך, איך האב אנגעקאלט שלום בניך, זאגן זיי ס'איז נישט דא אזא נאמען, ער גייט נישט פאר העלפ. יעצט כ'האב זייער א לאנגע אריכות וועגן די שחיטה ווי טרייף עס איז, אבער דאס איז שפעטער, יעצט וויל איך נאר באטאנען א קליינע נקודה אויך. כ'האב געטראפן. דעם יום טוב אויף דעם פלאץ ווי איך בין געווען א איד א שוחט וואס ער שעכט אין אורוגוויי און אין די סאוט און אנדערע פלעצער האט ער מיר פארציילט אז ס'איז געקומען איינער וואס ער האט געזאגט אז ס'דא מ'קען שעכטן יעצט אין אורוגוויי ווייל ער האט פלאץ אז מען זאל צולאזן נאך א שחיטה, האט זיך אנגערופן רב חזקל רוט, ניין איך וויל נישט, ווייל אורוגוויי איז צו ווייט. איז געקומען די שייגעץ זיין איידעם דער משה פרידמאן, און האט געזאגט, איך נעם מיך אונטער, איך וועל פארן יעדע פאר וואכן, איך האב געוואלט וויסן וויפיל מאל ער פארט, און וואסערע השפעה ער האט, און איך האב געוואלט וויסן נאך א זאך, וואס פארשטייט ער צו כשרות פון א בהמה? עניוועי, אבער פון דעם גיי איך רעדן שפעטער, נישט יעצט, דערציילן א גאנצע אריכות וואס ס'איז פארגעגאנגען אהרן טייטלבוים האט געוואלט פייערן א שוחט, און מילמאַרט האָט אים געזאָגט, װעסט מיר נישט פֿאַרדרײען אַ קאָפּ! און ער שיקט נישט קײן פֿלײש, און אַהרן זעט אַז די מלחמה איז פֿאַרלױרן, און האָט געזאָגט שװער צו רעדן דערפֿון, און האָט זיך אַראָפּגעפֿאָרן מיט אַ פּרײװעט פֿליגער. פֿון װאָס האָט ער גערעדט? נישט פֿון די שחיטה. ער האָט מורא, דאָס איז עס. און רבנים מאַכן פֿון אונדז חוזק אַלע יאָרן, און יעדער לאָזט זיך. אָבער יעצט װיל איך רעדן פֿון זײער אַ װיכטיקע זאַך, ס'איז אַ מוראדיקע װיכטיקע זאַך. ס'איז דאָ דער יוסף האַאון. HAYON, ער איז געלאפן, ער האט א ארגענעזעישאן ברוקלין טי פארטי, ער איז געלאפן קעגן גרינפעלד, יעצט איז אריין געקומען נייעס, איך רעד דערפון באלד אויכעט, אבער יעצט איז אריין געקומען נייעס אז ער האט מודה געווען אויף אלע טשארדזשעס, ער האט א תאווה צו קוקן קליינע קינדער, ס'איז די זעלבע ווי מען זאגט מען דא אויף דעם. משה אלי' טייטלבוים, ער האט נישט שלום בית, שטופט ער אין קינדער, ע ע דאס איז דאך נישט קיין משל, ס'איז דאך א משל כחרס הנשבר, ער, דער האון, האט א א אורדזש צו קליינע קינדער פון צוויי יאר און פון פינף יאר, און ממילא אז ער האט אן אורדזש האט ער געקויפט ווידיאוס, מילא דו האסט אן אורדזש, אקעי, האסט עס געטון, צו דו האסט געוואטשט די ווידיאוס, אבער וויאזוי ביסטו געגאן דו האסט עס געשערט מיט אנדערע הונדערטער מענטשן? די חברה זענען אזוי אינגאנצן נישט נארמאל. און דאס די פאליטישאנס וועם אונז האמיר געבעקט, אזא פנים טראגן מיר. איך וויל נאך רעדן אביסל שפעטער וועגן אים, אבער איך וויל צוקומען צו נאך א וויכטיגע פונקט. ס'דא דא דער מאגרעווער שייגעץ, ער האט געשריגן מ'טאר נישט עסן סטראבעריס, נו האט ער געגעבן א הכשר אויף סטראבעריס ווייל דער טאטע האט נישט געוואלט, ס'איז לעבעדיג. יעצט קומט ארויס זיין שייגעץ שטיק. ער האט אלע יארן אונז פארקויפט אז ער האט א גרין האוז און סאיז א ספעשעלי קאנטראלד טעמפערטשער גרין האוז און דארט קענען נישט צוקומען קיין ווערים זיי קענען נישט לעבן דארט אזא באלאוני האט ער אונז פארקויפט דאס איז דאך אונזער סיסטעם אונז פארקויפט מען דאך אלעס מיט ליגנס בסוף איז יעצט ארויסגעקומען אז סאיז געווען גרויסע ווערים פסח מען האט איהם אהער גענומען די רבנים זיי האבן געזאגט דאס איז נישט קיין דזשאוקס און וואס איז געווארן בסוף אז ער האט עפעס אנגעהויבן צו טענה'ן אז עפעס א קאמפעני האט טעלט דווקא מיט ווערעמען, ער האט געקויפט ווערעם אין א סטאר און האט עס אריינגעלייגט נאר איין טעות איז געווען אז מען האט גענוצט דעם פאזיטיוו בעג. באנטש אוו ליגנס מיט שקר. למעשה ער האט געמוזט יעצט ארויסגעבן א בריוו אז ס'איז דא אין די אין די אין די סחורה ס'איז דא ווערעם, און ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אז ס'איז נישט מער ווי געוואשן, ער האט נישט קיין גרין האוז, ס'איז שקר די אלע לגיונות וואס ער האט איינגערעדט אלע יארן, ער האט גארנישט האט ער נישט, גארנישט! ער האט איין שטיק שקר, דאס איז וואס ער איז, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, ווייל די רבנים פארקויפן אונז שקר, און ווען מען פארקויפט אונז שקר, זעמער אויף גרויסע צרות.
נאר די שאלה איז, זעמער אונז אזאלעכע בהמות נאך די אלע שקר וואס מען פארקויפט אונז, לאזמיר זיך אונז נאך ווייטער, אונז לאזמיר זיך ווייטער, איך פארשטיי נישט, זעמער טאקע אזאלעכע משוגעים? ס'איז אנבעליוועבל. און יעצט אז מען האט אונז שוין יא אויסגעזאגט דעם אמת אז ער איז א ליגנער, ער טוט עס נישט מער ווי וואשן, און אונז קען מיר אים נאך טראסטן אויף א הכשר? מיט וואסערע רעכט טראסט מען אים אויף א הכשר? א טבח שיצא מתחת ידו נבילה שחיטתו אסורה לעולם מעג מען אונז אים טראסטן? נאר וואס? דער עולם וויל פרעסן, דעי קודנט קעיר לעס. בעיסיקלי וואס אונז זוך מיר איז אז ס'זאל זיין א הכשר אז מ'זאל קענען זאגן פארן בית דין של מעלה, ליסן איך האב באצאלט הכשר געלט באט דער עולם וויל פרעסן עניוועי. עטס ווייסט אז אלע גוישע קאמפעניס ווילן אויך נישט האבן ווערעם, דאול, מיט די אלע גרויסע קאמפעניס זיי האבן אויכעט א וואשינג סיסטעם, סא אונז זעמער יעצט אזוי ווי א גוי, אונז האט דער אייבישטער געגעבן א תורה אז אונז זאל מען נישט עסן שקצים און רמסים, זעמער פונקט ווי דער גוי, מיט א וואשינג סיסטעם איז עס גוט, און מען האלט אינאיין טרעפן נאכן וואשינג סיסטעם וואס מען האט עס דורכגעוואשן טרעפט מען נאך כסדר ווערעם און זאכן, איט דזשאסט טעיקס אוועי מאוסט אוו איט. אזוי אז ווען מ'האלט אינמיטן עסן זאל נישט ארויסקריכן א גרויסער באגער. באט דעטס אבאט אלל. ס'איז דא איבעראל קריכערס. און ווי זענען די אידישע טעכטער? די אידישע ווייבלעך? זיי גייען אין סקול, מ'לערנט זיי די אלע הארבקייטן פון עסן ווערים מיט די אלע אינסעקטס. וואס איז געשען? מ'דארף עס נישט בודק זיין? אנבעליוועבל! און נאכדעם קומט דער אייבערשטער און ער נעמט צו קליינע קינדער ווייל זיי זענען די ערבים פאר די תורה און יעדער שרייט רבונו של עולם ווי איז דיין רחמנות? דו ווייסט ווי ס'איז? דער אייבערשטער זאגט אז עטס האטס דאך נישט רחמנות אויף מיין תורה אויך נישט, אז מען איז מכשיל קינדער, עס קומט זרע לבטלה, דאס איז יורה כחץ, האט דער אייבערשטער געמאכט ס'זאל זיין יעצט ווידער מיסלס אין ארץ ישראל, דאס איז א וועיק אפ קאל, סא ברוך השם ברוך השם דער אייבערשטער האט געהאלפן געהאלפן אז מען האט צוריק געצאלט, מען איז אריין דארטן אין עזה און מען האט באמבעדירט, הע הע יעדע צווייטע טאג גייט עס זיך יעצט אנהייבן, און דעי דאונט קעיר, אין עזה באדערט זיי נישט זאלסט אויסהרג'ענען גאנץ עזה, א איד ביי זיי איז בלוט, און דעטס וואט דער לוקינג פאר, רבותי ביז מען וועט נישט אויפהערן משכב זכר, מען וועט נישט אויפהערן צו עסן נבילות וטריפות, מען וועט נישט אויפהערן צו עסן ווערים מיט די אלע זאכן, זאגט דער אור החיים הקדוש און רשי ברענגט אויכעט, מה הנאה יש לי בכם? וואסערע הנאה האט דער אייבישטער פון אונז מער ווי ער האט פון א פארטאריקן פון א שווארצן פון אפריקע אין קאנגא? נאר דאס וואס אונז האלט מיר אביסל די תורה וויפיל מען קען. די רבנים זאלן אונז פארפירן און אונז זיצט מען רואיג, מען דארף זיי נעמען די רבנים און אוועק ווארפן פון כלל ישראל, מחרים זיין, מינימום וואס זיי האבן געטוהן מיט מיר צו מיט די אלע אנדערע וואס האבן זיך געשלאגן אויף וועם מען האט מאלעסטעט זייערע קינדער, מינימום זאל מען זיי דאס צוריק טוהן. און נאך א זאך האב איך געוואלט וויסן, סיי ביי די פלייש וואס וועמען רעדן שפעטער, און סיי ביי די ווערים מיט די אלע זאכן, איז דאס נישט קיין חוצפה? די רבנים זאגן אונז נישט דעם אמת? אהרן פאפט אונז נאך יעצט אז ער האט שחיטה מונחת, ווען אין טעקסעס איז שוין די פלענט צוגעשפארט. ס'איז אזא חוצפה, און ער הייסט רבן של כל בני הגולה רבינו ה. צדיק הקדוש, אויב דאס איז קדושה, ווייס איך שוין נישט וואס טומאה איז. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אין סקווערע תלמוד תורה איז דא א מלמד א חזיר, מ'האט ארויסגעווארפן אלע חזירים, זיי טוען א גוטן דזשאב ווייל זיי האבן מורא, דער סקווערער איז א גרויסער פחדן, ער האט שוין געליטן פון די עף בי איי, זוכט זיך נישט. ס'איז אבער דא איין מלמד וואס האט געשריבן יעצט א בריוו פאר א בחור, בחור איז אביסל צופידלט, האט אים געשריבן א בריוו, איך ווייס דאס קומט ווייל איך האב דיך מאלעסטעד, אין סקווערע תלמוד תורה יארן צוריק, און איך בעט דיך זיי מיר מוחל, און דער בריוו איז יעצט ארויסגעשווימען, דער בריוו איז אין דער גאס, איז וויל איך זאגן פאר סקווער, זיי זאגן איך האב זיי געשיקט א מעסעדזש זאלן ארויסווארפן דעם מלמד, האבן זיי געזאגט אז ער טאטשט שוין נישט היינט, מיר איז נישט אינטערעסאנט צו ער טאטשט היינט צו נישט, ער קען נישט קיין חינוך געבן פאר קינדער און נישט קיין יראת שמים. און אז עטס זוכטס ענק נישט קיין צרות דורכצוגיין דעם סיסטעם נאכאמאל, זאלט עטס אים האלטן און טאמער נישט, איך וויל דער מלמד זאל נישט מער זיין מלמד, יעצט עטס ווילטס וויסן ווער דאס איז? איך וויל ענק זאגן, איך האלט נאך נישט ביי זאגן דעם נאמען, ווייל עס קען זיין מען וועט אים נאך אויפפיקן אויכעט, ווייל ס'איז א הודאת בעל דין, ס'איז דא א בריוו פון אים, נאר ס'איז דא דארטן עפעס איינער פון דעם רעבינ'ס שקצים און זיין מלמד גאלדקלאנג, ער ווייסט אויך ווער דאס איז? פרעגטס גאלדקלאנג ער זאל ענק זאגן ווער דאס איז, און נאכדעם וועמען רעדן ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן אין אתרא קדישא איז יעצט ארויסגעקומען אז דוד שמידל איז געווען אן עמטליכער ארבייטער פאר מדינת ישראל, זיי האבן געארבעט אינאיינעם, און זיי האבן אים געמוזט אריינעמען, ווייל ווען נישט האט ער געשריגן ער גייט מאכן פראטעסט, עטס זעהט ווי אונז האלט מיר, כ'האב ענק אייביג געזאגט דער דוד שמידל איז א שייגעץ א גארנישט. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא איינער הערש בערעך, ער פארט יעצט ארום אין די שווייץ און ער זאגט צו גרויסע פראצענטן אין ציריך ער איז א וועלטס גנב, רבותי קוקטס נישט זיין וועג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א קאמפלימענט אויכעט נישט נאר קריטיק אייביג, כ'האב געוואלט זאגן אז דער עולם האט א מורא'דיגע אוועירנעס ברוך השם, קודם כל כ'האב באקומען קאלס פון אפשר דרייסיג אדער פערציג מקוואות, אז מ'האט טאקע געוואטשט אויף די מיקוה ס'זאל זיין צוגעשפארט א גאנץ שביעות ביינאכט און דרײַ דרײַסיק איז געקומען מענטשן מיט אנשי ציבור מיט די רבנים און זענען אראפגעגאנגען און ס'איז געווען א משגיח אין וויזשניץ איז געשטאנען א צעטל למשל אין די גרויסע מיקוה אין מאנסי אז די מיקוה וועט זיין צוגעשפארט ביז דרײַ דרײַסיק און דרײַ דרײַסיק קען מען קומען און אויכעט קינדער טארן נישט קומען אן די טאטעס און איבעראל איז געשטאנען ביי קיי ען זי. ס'איז געווען פלעצער וואס איז נישט געשטאנען קיין צעטלעך מ'האט סתם געוואטשט, איך מוז זאגן אז די אימפראוומענט איז אזוי גוט ברוך השם, רבותי עס האט זיך געלוינט די גאנצע יסורים מיט די צרות דורך צו גיין, אבי מ'זעט שוין כלל ישראל איז אביסל געווארן נארמאל, די גמרא זאגט ווען זעמיר געווען אין מצרים זעמיר ארויס געקומען האמיר אפילו נישט געוויסט ווען צו עסן א גאנצן טאג מ'איז הונגעריג געווען געכאפט א בייס הונגעריג געווען געכאפט א בייס אונז זעמיר געווען אזוי ווי תרנגולים אזוי ווי הינדלעך וואס זענען געגאנגען מנקרים באשפה זיי האבן אין יעדן גארבידזש געכאפט עפעס צו עסן, געקומען משה רבינו און ער האט זיי קובע געווען א זמן סעודה אינדערפרי און ביינאכט, היינט עסט מען אינמיטן טאג אויכעט ווייל מ'איז שוואך, אבער באמת איז נאר צוויי סעודות געמאכט א טאג, אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, פחות מי"ד סעודות ביי סוכות, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט, אבער למעשה אז דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט, א מקווה איז נישט קיין בית זונות, ס'איז נישט הפקר פאר יעדן חזר, דאס איז איין זאך. די צווייטע האב איך געוואלט זאגן, ס'איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק איז געווען א פיקטשער אין וואך ווי פישל ראבינאוויטש, דאס איז דער זון, דער צווייטער זון פונעם מונקאטשער שטינקאטשער חזר רב, איז האט אנגעצינדן א הדלקה און ער האט א גארטל און דעם גארטל האט ער געהאלטן אזוי נידריג ווי ביי די ערוה ווייל אים זעט אויס דארף מען נישט אפטיילן די הארץ פון די ערוה, מען דארף אפטיילן די ערוה פון די פיס. עניוועי, למעשה האט ער דארט א קינד, כ'ווייס נישט צו ס'איז זיין קינד צו א פרעמד קינד, ווי ער כאפט אן די הענט פונעם קינד ביי די הדלקה נאכן ביים טאנצן, און ער נעמט די הענט, זיין הענט מיטן קינד'ס הענט און לייגט עס צו צו זיין חזירישן פלאץ, מ'זעהט ווי די פיקטשער איז מורא'דיג בולט, איך האב עס נישט געזעהן ווייל איך ליין נישט דעם וואך און די אלע צייטונגען, אבער למעשה א האלבע שטאט האט מיך אפגעקאלט, איך וויל אייך זאגן, איר ווייסט וואסארא אן אווערנעס דאס איז? נעמט א רב. און כאפט אן א יונגל און לייגט צו דעם יונגל'ס הענט צו זיין אבר דארטן וואו מען טאר נישט, נישט צום יונגל'ס הענט, דער יונגל כאפט אים אן, איר פארשטייט? אזוי ווי דער משה אלי' טייטלבוים, ער איז געגאנגען ער האט געזאגט דאס יונגל ער זאל אים מאכן מציצה, דער בחור'ל זאל אים מאכן מציצה, אזעלכע שוויין חזיר, סאו דאס אז ס'איז דא אזא אווערנעס, ברוך השם, דאס איז פון אסאך יארן רעדן צום עולם, דער עולם האט מיך אפגעקאלט, נאך א זאך וויל איך זאגן, דוד שיע פרידמאן א פאטאגרעפער, פרידמאן פאטאגרעפער עדווערטייזט אז ער האט אזא מין, ס'הייסט פול פרוף פאטאגרעפי. למשל מ'האט געכאפט א פיקטשער ווי דער מחותן האט געטאנצן, ס'איז נישט אויסגעקומען, זאגט ער, ער קען אלעס מאכן, ער רופט אראפ אלע אין זיין פאטאגרעפי פלאץ, און ס'איז ממש א רחמנות וואס ער טוט, האט מיך אנגעקאלט יעצט א כלה, ס'איז אנבעליוועבל, ער איז דער זעלבער חזר נאר ער טוט עס יעצט אויף אן אנדערן אופן, ווייל קיינער נישט געקומען פאראויס קעגן אים, אים וואלט מען שוין געדארפט איינזעצן יארן צוריק, ער האט גערעיפט א כלה אין די וואך פון איר חתונה. נאר ער האט באצאלט א פאר איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער פארן טאטן, און די רבנים האבן געהייסן מ'זאל אים איינזעצן, האט ער געשריגן אפשר איז עס געווען קאנסענט, פארוואס זאל איך איינזעצן? שפעטער מ'איז געוואויר געווארן די טאטע האט באקומען אפאר הונדערט טויזענט דאלער. עטס פארשטייטס וואס דא טוט זיך? דאס ווייבל האט געהאט א בעיבי צו ניין חדשים ווייסט מען נאכנישט וועמענס עס איז, צו ס'איז דוד שייע'ס בעיבי, צו ס'איז איר מאנ'ס בעיבי. סאו כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל, פרידמאן'ס פאטאגרעפער איז די גרעסטע פארברעכער וואס ס'איז דא. און פארטיג. און קיינער זאל אים נישט נוצן. שוין, יעצט וויל איך זאגן נאך אפאר וויכטיגע זאכן. יעדער האט געזען אז ס'איז דא דער וואונדער בעיבי, א איד ביי די הויעכע זעכציג האט געהאט א קינד. ס'איז ממש ס'איז א מחיה. ס'איז נאך א נאדווארנער מופת. איך וואונדער מיך נאך צו ס'איז דער נאדווארנער רבי, דער וואס האט גענומען געלט פון א מחלל שבת אין דייטשלאנד און האט זיך אויפגעבויעט זיין גאנצן פאלאץ אין בני ברק. איך וואונדער מיך צו ס'איז דער. ס'הייסט. די יענער לעבט שוין נישט אט דאס איז זיין זון על כל פנים ס'איז נישט מיינע ביזנעס די אלע זאכן אבער איך וויל נאר זאגן איין זאך מ'האט אים אינטערוויוט אויף קול מבשר אז ס'איז א נס פון הימל לאמיך ענק זאגן א איד איז אמאל געפארן פון ווילימסבורג אויף איטאליע פאר וויקעישן זאגט ער פאר זיין ווייב דו ווייסט אין בארא פארק איז פול מיט איטאליענער און איך קען זייער שפראך און זיי קענען אונזער שפראך בקיצור זאגט זי לאמיר זעהן גייען זיי אריין אין א רעסטעראנט אין איטאליע און דער איד זאגט גיב מיר וואסערינא. ער זאגט אז איטאליעניש איז געהעריג אידיש נאר ס'איז צוגעלייגט צום סוף א קנינו נינה צינו פינה פינו. זאגט ער גיב מיר וואסעראנינו.
גיבט ער אים וואסער.
זאגט ער יעצט ברענג מיר פישעסאנינו. ברענגט ער פיש. נאכדעם זאגט ער גיב מיר זופאנינו. ברענגט ער זופ. נאכדעם זאגט ער גיב מיר פליישאנאנינו. ברענגט ער פלייש. גיב מיר קאמפאטאנאנינו. ברענגט ער קאמפאט. בקיצור זאגט ער פאר זיין ווייב אזוי אויף אידיש דו זעהסט? איך קען איטאליעניש פערפעקט. און דער מלצר האט עס געהערט, זאגט ער, ווען איך בין נישט מושינו פון חייפינו, עסטו דא א מקינו. עס איז געווען נעבעך א איד האט זיך, ער איז געווען דער מלצר דארטן, האט ער פארשטאנען אידיש. על כל פנים, איך וויל זאגן, ס'איז דא דא דער גרויסער מופת, מען טוט אינטערוויוען דעם איד, ער האט געהאט א קינד ביי די הויעכע זעכציג, און ס'איז די ערשטע קינד, און וויל איך ענק זאגן, די זרע, די זאמען, און די אייער וואס ער האט געקויפט אריינצולייגן אין זיין פרוי און פאר זיך, דאס הייסט ער דארף נישט און מ'דארף נישט פון אים קיין זאמען, מ'לייגט אריין זאמען. בקיצור, אין ארץ ישראל טאר מען עס נישט טון ביי די עלטער, ווייל דאס קינד איז איינגעשטעלט, די עלטערן זענען איינגעשטעלט, מ'לאזט עס נישט טון. זענען זיי געפארן אויף רוסלאנד, זיי האבן געקויפט רוסישע אייער, פון איך ווייס א איד צו פון א גוי איך ווייס נישט, דאס קען מען דאך קויפן מן השוק, און מען האט געקויפט זרע, זאמען, אויכעט פון איך ווייס נישט פון וועם, איז בסך הכל די פרוי האט געטון א פאנקשען אזוי ווי אן אינקיובעיטער, מען קען די זעלבע קינד מאכן אין אן אינקיובעיטער היינט אויך, סאו דאס זענען מרבה פסולים בישראל, נישט ס'איז זיין קינד נישט ס'איז איר קינד, קודם האמער זיך יעצט ארומצוראנגלען מיט אזא נישט כשר קינד, יעצט בעסיקלי בונה עולם ומחריבם אין וואנס אפ עי טיים. ביים סוף גייט דאס זיין אז יעדער גייט עס יעצט טון, מען מאכט אזא פירסום, אנדערע פרויען זאגן העי פארוואס זאל איך עס נישט טון, עס איז דא פרויען וואס האבן שוין שטובער מיט קינדער, זיי ווילן אויכעט זיין א הירא ביי די סיקסטי פייוו צו האבן א בעיבי, סאו דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, אפילו די וואס זענען מתיר געווען הזרעה מלאכותית איז פונעם אייגענעם מאן האבן אויך געזאגט ווייל זי האט נישט קיין קינדער אהער מיט אהין, דא אז ס'ווערט א ביזנעס ווערט עס א ביזנעס אזוי ווי יעדע זאך, ס'איז אנבעליוועבל און מען מאכט דערפון א פירסום, און קיין שום רב זאגט גארנישט היינט. די רבנים, דאס ווארט רבנים האב איך שוין געזאגט זענען חזירים. נאר פארוואס זאגט די תורה עס א חזיר? ער קען דאך זאגן א רב, נאר דיברה תורה בלשון נקיה. ס'איז סתם אבי אריינצוברענגען פסולים ביי כלל ישראל. יעצט כ'האב געוואלט בעטן דעם עולם א קליינע טובה, די מלכי לייפער, די וואס מ'גייט פירן יעצט פון ארץ ישראל אויף אוסטראליע, זאל גיין זיצן אין תפיסה, כ'האב געטראפן אין. אפסטעיט א מענטש ער געווען אין די נורסינג האום ער געהאט א סטראוק ער פון ארץ ישראל געקומען דא וויזיטן זאגט ער אז ער איז געווען ביי דעם לייפער אין מאה שערים דאס איז שמעלקי לייפערס ברודער ער געהאט דארט א ישיבה און ער האט געפאטשקעט און גע'חזר'ט בחורים געלערנט מיט זיי ראשית חכמה און געטאטשט ס'איז געווען א גרויל אפגעשפארט איז איינער זאגט מיר אז מלכי לייפער איז גאר דער טאכטער פון דעם לייפער וואס מען האט אפגעשפארט. טאמער ס'איז אמת דארף מען נעמען א לויער און זאגן ליסען, מסתמא האט זי די טאטע מאלעסטעט, און דאס זאל זיין א חלק פון די סניגוריה, און מען דארף דעם טאטן אויך אויפפיקן, איז איך וויל וויסן, איך ווייס נישט, ווייל זי הייסט לייפער אלס מיידל און זי הייסט יעצט אויך לייפער, זי האט דאך חתונה געהאט מיט א לייפער, איינער זאל מיר העלפן דאס דערגיין ווייל איך קען נישט אנקומען צו די רייט קאנעקשאן, וואלט איך זייער שטארק געדארפט וויסן. יעצט איך בין געווען. שבועות בין איך געווען ערגעץ, און כ'האב דארט געטראפען ארץ ישראל'דיגן יונגערמאן וואס זיין מאמע איז דא געקומען פאר א וויזיט און זי האט געהאט א סטראוק, בקיצור זי איז אויכעט אין דעם נורסינג האום, על כל פנים איז האבן מיר גערעדט, ער איז זייער א ערנסטער מענטש, ער זאגט דו טוסט א גוטע ארבעט, ער הערט אין ארץ ישראל מיין האטליין, אפילו ס'איז נאכנישט געווען די איזרעילי ליין, ער איז זייער צופרידן. זאגט ער מיר זאלסט וויסן די גרויסע פראבלעם האט צו טוהן מיט דעם אז די מזג אוויר אין בני ברק איז זייער הייס און ס'איז יומיד און מ'האט פארבויעט אלע הייזער נישט דא כמעט ווי קיין לופט און מ'זיצט אין די גאס און ס'טוהט זיך און די מזגן וואס איז דא אביסל אין שול ס'איז דא אין שולן וואס מ'לייגט אריין יעדעס מאל ווילסטו האבן די מזגן מוזטו צולייגן פינף שקל ס'איז א גרויסע פראבלעם עניוועי. מ'רעדט אבער אז. די היץ איז דארט גרויס, די פרויען גייען אנגעטון זייער נישט צניעות'דיג, די מיידלעך אויך נישט, יעצט האט הרב שטיינערמאן געזאגט א דרשה פאר די מנהלות פון די בית יעקב'ס זאל זאגן פאר די מיידלעך אין מיין נאמען, ווער ס'וויל טרעפן א גוטן שידוך און האבן וואוילע קינדער זאל גיין צניעות'דיג אפילו אין די היץ, ווייל ער האט געזאגט קלאר אז דאס וואס מ'גייט נישט צניעות'דיג, דאס מאכט מען זאל טרעפן א שלעכטן שידוך, ס'איז אויך משפיע אויפן בחור, עטס ווייסט ווען א פרוי גייט אנגעטוהן צניעות'דיג איז עס משפיע קדושה אויף איר מאן, אזוי שטייט אין אלע ספרים, און אז די מיידל גייט נישט צניעות'דיג איז עס מכשיל מענטשן, איז עווענטשעלי טרעפט זי א בחור וואס נעבעך, ס'איז אן אומגליק, סאו מען דארף אויך זעהן, כ'האב ענק שוין געזאגט, די סקול ביי די מיידלעך הייבט זיך אן אכט דרייסיג און ס'ענדיגט זיך איינזע, נאכדעם גייען די קינדער ליידיג. איך האלט מען דארף מאכן ספארטס, מען דארף מיט זיי טוהן עפעס, אלעס מיט השגחה, די סקול זאל דאס טוהן, קען נישט לערנען צופיל ווייל ס'איז די היץ, אבער דאס איז נישט קיין תירוץ אז מען זאל נישט גיין צניעות'דיג, אונזערע זיידעס קומען פון בבל, אין בבל איז די היץ הונדערט און פֿינף דעגריס, ס'דא פלעצער וואס ס'איז הונדערט און צען דעגריס, פון דעסטוועגן דאך איז מען געגאנגען בצניעות, ווען מען האט געשיקט לעזער'ן זאל זוכן א כלה פאר יצחק'ן, האט מען מיטגעשיקט די קליידער? פרעגט בעלזער רב. פון וואנעט האט ער אברהם אבינו געוואוסט ווי די סייז פון די כלה? די תירוץ איז ער האט טאקע נישט געוואוסט, ער האט נאר געוויזן די צניעות'דיגע קליידער מוז מען גיין אפילו אין די גרעסטע היצן. און דאס זעלבע איז געזאגט געווארן פאר אמעריקע אויכעט, רבותי ס'קומען יעצט צוויי חדשים היצן, מען דארף זיך פירן און האלטן ערליך און אידיש. יעצט איז דא אין ענגלאנד יעצט ארויסגעקומען א נייע סטאדי, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, דאס קומט פונעם צייטונג בי בי סי. ס'איז דא טויזנט פֿיר הונדערט קינדער וואס זענען אביוזד וואס זענען געקומען יעצט פאראויס, און די אביוזערס זענען געווען פאליטישאנס, סעלעבריטיס, די פאליס טוט עס יעצט אינוועסטיגעיטן, ס'איז דא א נייע ארגענעזעישן וואס איך ארבעט יעצט מ'זאל דאס מאכן אין אמעריקע אויכעט, אונז זאל'מיר נישט זיין משועבד צו קאנסט מיט אלע זיינע פאוני באלאוני זאכן. איז בקיצור דארט הייסט עס NPCC, נעשענעל פאליס טשיף קאונסיל, יעצט איז דא פֿערצן הונדערט און דרײַ און דרײַסיק סוספעקטס איידענטיפייד, צוויי הונדערט און זעכצן זענען שוין געשטארבן און צוויי הונדערט און איין און זעכציק זענען קלעסיפייד עז פיפל פון די הייעסט קלעס, הונדערט פֿינעף און דרײַסיק קומען פון טעלעוויזשאנס און מאוויס און רעדיאוס, ממש א שרעק.

אלל עריעס אוו סאסייעטי. סאו וואן דעי וועט עס אנקומען צו ניו יארק אויכעט און צו ברוקלין מיינטס נישט אז אונז זענ'מיר שלעכט? ווער סמיינט אז אונז זענ'מיר שלעכט האט א גרויסן טעות. יעצט דער דזשאו בראון ער העדט די גאנצע ארגענעזעישן NSPCC און ער זאגט אז סאיז די פיגערס זענען אסטאנישינג און איט שאוס אלל סאסייעטיס די זעלבע קאראפשען. עניוועי כהאב ענק געזאגט אז מ'איז מגלה דעם אמת איז שוין גוט. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דירשי, איז דא איינער וואס ער מאכט עה מ'זאל לערנען, זייער א וואוילע פראגרעם, עד כדי כך א איד האט מיר פארציילט ער איז יעצט צוריק געקומען מיט אים פון ארץ ישראל, און ער איז געפארן געהעריג אזוי ווי יעדער, סעקאנד קלעס, ער, זיין ווייב, די קינדער, אינמיטן איז ער געוואויר געווארן אז ער איז דירשי, און ער איז אויך געוואויר געווארן אז דער אינגערמאן האט באקומען גאר שטשעקס פון דירשי ווייל ער פארהערט זיך. פרעגט ער אים, רבי איד, איר זענט אזא קאפאציטעט, אזא מיליאנער, און איר פארט דא סעקאנד קלעס, כ'וועל אמאל דיר זאגן, דער חילוק צווישן די טיקעטס, פירסט קלעס און סעקאנד קלעס, איז מסתם בערך צוועלף דרייצן טויזנט דאלער, פאר אים, זיין ווייב, די קינדער. זאגט ער, דו ווייסט וויפיל אינגעלייט איך קען געבן טשעקס זיי זאלן לערנען גמרא תוספות? דער דירשי, מ'איז יעצט ברוגז אויף, מ'גייט ארויס קעגן אים, וואס האט ער געטון? ער האט געדאנקט די פאליס מיט די מדינה. כ'וויל פארשטיין, ווען אונז דאנקן מיר אונזערע פאליס און אונז דאנקן מיר אמעריקע, וואס זיי געבן אונז די געי לאז מיט די אלע זאכן וואס מען טאר נישט וואוטן, דאס מעגן מיר יא? וואס? איך האב ענק געהערט, הערטס אויף קנאות, ס'איז כולם סר יחדיו. קיינער פון די קנאים גלייבט נישט שוין אין תורת משה. איז אפילו ווען ער גלייבט, גלייבט ער נאר סתם אזוי, אבער צו טוהן א מעשה ער זאל זיך לאזן שלאגן, האלט ער נישט דערביי. פארדרייטס נישט קיין קאפ. בקיצור, דער תולדות אהרן האט אויכעט געדאנקט די פאליס ווי זיי האבן געהאט אין מירון יעצט זיי געבן אים די בעסטע שוץ און מ'איז ארויס קעגן זיי האבן זיי געטענה'ט אונז מוז מען דאך זיין מענטש חוץ פון דעם וואס תולדות אהרן איז אינגאנצן פארקויפט פאר די מדינה זיי באקן מצות זיי טראגן פאר אלע פאליטישאנס שטילערהייט האבן זיי גענומען אלע יארן געלט און זיי האבן אונז אויסגעלאכט און זייער אייגענע רבי דער תולדות אהרן רבי האט געזאגט צוואה איך האב געקענט מעמד בנסיון זיין ווייל פון עה אמעריקע האט אים געשיקט גרויס געלט טאמער עטס קענטס נישט מעמד בנסיון זיין וועגן קופת חולים מיט די אלע זאכן, נעמטס פון די מדינה, דאס שוין דער בעסטע תלמיד פון סאטמאר רב, ס'האט שוין געהייסן אן איש קדוש, עניוועי לאזטס אפ מיט די אלע קנאות, איז מען געגאנגען און מען האט ארויסגעגעבן מורא'דיגע צעטלעך קעגן דירשי, יעצט איך וויל פרעגן, זיי האבן צעטלעך די תולדות אהרן ווען מען האט זיי אטאקירט, אז דער סיגוט'ער האט אויך געזעגנט די פאליס און געזאגט א שכוח נאכדעם ווען ער איז געווען אין ארץ ישראל, סאו. אויב הלכות קנאות האט נישט קיין שולחן ערוך, הערטס אויף צו שרייען אויף יענעם. ענדיגטס מיט די פאלשע צודרייטע דרכים דו טארסט נישט און איך מעג. שוין, מ'האט שוין ברוך השם באהאלטן דעם בחור וואס האט זיך גענומען אין מאנסי, מ'מאכט א שווייג דערפון, דער האכהייזער בחור, ס'איז גוט, עטס ווילטס לעבן אזא סאסייעטי, טוטס לעבן, ביז די יונגע חברה וועלן ענק אליין די חברה וועלן ענק נישט מוחל זיין, די זענען שוין מיט מיר, אט די חברה גייען ענק צופיקסן, וואטשטס נאר צו. יעצט הער איך א פוסטע ליידיגייער א משוגענער אויכעט. איז בקיצור ער האט יעצט טעראריזירט אלע גראסעריס אז מען טאר נישט אריין נעמען די בינה, די עמי און די משפחה. יעצט פונעם עמי בין איך נישט קיין חסיד, סתם א לינקער צייטונג, אבער טאמער וויל עס איינער יא ליינען מוז ער גיין צום אראבער עס קויפן, באלד וועט ער נאך דעם אראבער אויך סטראשען, זיי האבן אמאל געסטראשעט דעם אראבער וועגן די דזשואיש פרעס, דער אראבער האט זיי געוויזן ער האט עפעס א א א כלי, און זיי זענען אנטלאפן, עכ"פ. האבן זיי יעצט געסטראשעט אלע גראסעריס ווער ס'עט עס פארקויפן עט מען שרייבן עט מודיע זיין, איך וויל זאגן פאר די גראסעריס טאמער לאזט עטס ענק מארגן עט עס נישט אן פארקויפן דעיס און יענץ עט געדענק ס'איז געווען אמאל א פראבלעם אז די מים חיים האט געסטראשעט אז טאמער מ'עט ארייננעמען באר מים דעמאלטס עט ער נישט דעליווערן. און דעמאלטס האט אים דער רעבעצן זכר צדיק לברכה געבעקט מיטן רבינ'ס שטוב מיט אלעם, נאכדעם האט דער עולם געזאגט ליסן, אונז האמיר אונז קען מען נעמען פון באר מים אלעס, אונז דארף מען נישט האבן גארנישט מיט ענק צו טון, און היינט איז דא ביידע, ביידע מאכן שיין פרנסה, יעצט די זעלבע דא אויכעט, מען דארף מאכן איין זאך, אויב מען טאר נישט ארייננעמען די בינה די עמי און די משפחה, טאר מען נישט ארייננעמען דעם איד און דעם בלאט אויך נישט? יעדע גראסערי זאל זאגן אנטשולדיגט, דארט ווי זיי קויפן די בינה די עמי און משפחה זאלן זיי קויפן דעם בלאט און דעם איד, מען טאר זיך נישט לאזן פון אפאר שקצים, ווען נישט מארגן מוז ער טעראריזירן מען טאר דאס נישט ארייננעמען מען טאר יענץ נישט ארייננעמען, הערשל קלאר איז א משוגענער ער האט נישט קיין שייכות מיט חינוך, ער געקומען א מענטש אן א עדיוקעישן און ער וויל פירן א שטאט, ער קען נישט, די אידישע טעכטער עלן גיין צום אראבער איז עס אסאך ארגער. דארט איז דא פול מיט גוים הענגען ארום און מיט גויטעס הענגען ארום, און מען דארף מאכן זיכער אז מען דארף לאזן אלעס אריינברענגען, און איך זאג דיר נאך א זאך, ביי מיר איז דער איד און דער בלאט מיטן צייטונג די זעלבע מנוולות, די זעלבע שייגעץ שטיק, זיי רעדן צאם אויף אלע גדולי ישראל, איך זעה נישט דעם חילוק צו אז מען רעדט צאם אויף א ליטווישן גדול צו אז מען רעדט צאם אויף אהרן און צו אז מען רעדט צאם אויף זלמן לייב'ן. זענען אלע זיצן זיי אויף א הויעכע פאזישן אין כלל ישראל און זיי האבן נסיון זאלן חלילה נישט פארפירן כלל ישראל און דערווייל איז דער בעל דבר מצליח אבער דער איז נאו ריזען פארוואס דעיס יא און דעיס נישט איך בעט אלע גראסעריס און די גראסעריס האב איך אין בוידעם זיי זענען אויכעט וויקטעמס איך בעט יעדן איד אז מען קען נישט קויפן א די בינה די עמי און די משפחה זאל מען זאגן דעם גראסערי זיי נישט ברוגז איך קויף נישט ביי דיר מילך אויך נישט דעטס איט אונז מוז מען איינמאל פאר אלעמאל אויסראטן דעיס קנאות. דאס איז רשעות אינעם נאמען פון רשעות צו מאכן געלט אויפן עולם. יעצט איך בעט סתם מען זאל נישט ליינען נישט די עמי און די משפחה און נישט די בינה ווייל ס'איז נישט פאר אונז ס'איז נישט אונזער חינוך אבער דער וואס ס'וויל עס יא ליינען זאל עס נישט מוזן קויפן ביי אן אראבער.
יעצט איז דא נאך א זאך מען האט יעצט געכאפט אין נתניה האט מען אויך געכאפט אפאר חברה וואס האבן געטוהן מעשה זנות מען האט זיי איינגעזעצט. ס'פארט גוט, דער עולם די אווערנעס איז העיר ברוך השם. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'דא ווידער צעטלעך גאלווענאוויטש, מ'טאר נישט קויפן די דירות דארטן, כ'האב געוואלט וויסן נאכאמאל ווי לאנג גייט עטס פאפן דעם עולם, איך האלט אויך מ'טאר נישט קויפן די דירות, און איך וואלט נישט געוואלט מ'זאל מיך ארויסשלעפן פון קבר נאך אסאך יארן ליגן, און די קדושים און די ערליכע אידן ווילן אויך נישט, די אידן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח, אבער דוד שמידל האט דאך די זעלבע געטון, וואס פארקויפט עטץ באלאני? גאנץ בית שמש איז געבויעט געווארן אויף אזא לאנד, ס'איז געווען פיר אלטע מערות וואס איז געווען צוויי טויזנט יאר אלט, איך האב געליינט אלעס פון משרד עתיקות, סאו ווען העט מען שוין אויפהערן די גארביטש? נו מ'האט דא דארטן פראפעשענעל חותמים, למשל סרול דוד הארפענס האט אונטערגעשריבן אויף מיר, איינער זאגט אים ביסטו מחויב מפייס צו זיין, דו זעסט דאך אז ער איז גערעכט ווייל סרול דוד איז היינט דער פארשטייער אין סאטמאר פאר מ'זאל מעגן גיין צו די פאליס ווען מ'אביוזט א קינד. זאגט סרול דוד, ניין ס'נישט כדאי יעצט אויפצומישן אלטע שמוץ, דאס האסטו מחליט געווען, איך בין מחליט ס'איז יא כדאי, געב עס ארויס, נישט וואס מיר פעלט עס אזוי ווייט אויס, ס'פעלט דיר אויס, דו גייסט אראפ אין היסטערי אלס א רב וואס האט נישט אויסגעהערט צוויי צדדים, דו האסט גענומען יורד לחייו געווען פאר א מענטש פאר גארנישט, און דעט דאס איז דיין גאנצע וועליו. סא דו שרייבסט יעצט אונטער לאכט מען פון דיר. יעצט דער סרול דוד האט געהאט א קעיס, דעם קעיס וואס איך רעד שפעטער עט עטס הערן, ס'איז דא דער וואלטער ווער ס'האט געהאט די קינדער, ער האט זיך באשעפטיגט מיט קינדער און געשטופט יעדן אין אחור קינדער זענען אהיימגעקומען בלוטיג, אונז האמיר אים מעבר געווען, און ווינער רוף האט אים גענומען צו דרייוון אין בארא פארק, ווין אין ווילימסבורג האט אים נישט געוואלט נעמען און אין בארא פארק האבן זיי אים יא גענומען, קאל איך אפ דארטן דעם מנהל, דו ווייסט אז ער איז א פעדאפייל? זאגט ער ניין, ברענג מיר א צעטל פון א רב אז מ'טאר אים נישט הייערן. כ'האב געוואלט זאגן די אלע מענטשן וואס האבן קינדער אין ווין, ווען דיין זון העט אהיים קומען אדער דיין טאכטער גערעיפט אדער מאלעסטעד, יו שוד נאו איי ווארנד יו. איך, נחום ראזנבערג, האב דיך געווארנט. אפילו ווען ס'איז נאר אויף א ספק, דארפסטו וואטשן דיינע קינדער און מ'קאכט נאך, סאו וואדען, האמיר אים צוגעשפארט, ער האט געהאט זיין אייגענע פלעי גרופ. הי וואס קלאוזד דאון. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. מען האט געזאגט פאר דעם הארפענעס, איך רעד דאך נישט מיט אים דירעקט ווייל איך בין דאך אין חרם ביי אים, אבער איך האב אים געשיקט א שליח. איז צוריק געקומען די ענטפער אזוי, הי פעסד אן די אינפארמעישאן, ס'איז צוריק געקומען ס'איז טאקע אמת, אבער ער האט נאר געהאט א תאווה פון צוויי יעריגע קינדער, נאך צוויי יאר איז שוין גרעסער האט ער נישט קיין תאוות, וויל איך ענק זאגן קודם כל, ווער ס'האט דאס פארקויפט דער מוז זיין א טאטל א משוגענער. ווען א מענטש איז א חזיר איז ער א חזיר פאר קליינע קינדער, פאר מידיעם און פאר גרויסע. ביי קליינע איז אים נאר גרינגער צוצוקומען. ווייל דאס קינד קען נישט פארציילן אז מ'האט אים געשטופט אין אחור. אבער אמאל שטופט מען צו שטארק, בלוט עס אים, זעהט עס די מאמע אויפן פעמפער. אבער ס'עפעס א חילוק קליין צו גרויס? א חילוק שווארץ צו ווייס? איטאליענער? אונגערישע, דער תאווה איז א תאווה און דער לאך איז א לאך. און דער איסור איז אן איסור. און ס'איז ס'איז גילטיג גרויסע ווי פאר קליינע. ווער ס'האט גערעדט אזאלכע משוגעת'ן איז אנבעליוועבל. און אויף דעם בויעט מען א גאנצע טירי און לאזט אים ווייטער זיין דרייווער דעם וואלטער. אנבעליוועבל. און צווייטנס וויל איך ענק זאגן, ס'איז געווען אמאל, כ'האב געזאגט אין א דרשה, אז נחמיה וועבערמאן מיט להבדיל בין טומאה לטהרה און משה רבינו האבן דעם זעלבן איסור ייחוד. האט מיך אפגעקאלט א רב, דו נעמסט דאס אראפ, דו ביסט משוגע אזוי צו רעדן? זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, די תורה איז געגעבן פאר משה רבינו גלייך ווי פאר נחמיה וועבערמאן. און טאמער זאג איך נישט ריכטיג, ברענג מיר א ראיה אז איך זאג נישט ריכטיג. געקאלט צוריק א וואך שפעטער, ער האט געארבעט מיט רבנים אז דאס הייסט שייגעצעריי צו זאגן אויף משה רבינו, איר ווייסט וואס די רבנים האבן געזאגט? ער איז גערעכט אויך. און די זעלבע וויל איך דיר יעצט זאגן. ניאוף, זנות, דאס איז א תאווה וואס פון ווען די וועלט שטייט ביז זי וועט אונטערגיין העט מען זיך דארפן שלאגן מיט דעם, ווער? משה רבינו דער אדון הנביאים און נחמיה וועבערמאן גלייך, די זעלבע איסור פאר יעדן און יעדער האט די זעלבע תאווה און קיינער נישט אויסגעטון דערפון, און דער אייבערשטער האט פאר יעדן גע'אסר'ט עריות און שניות לעריות און איסור יחוד, גייט מען יעצט מאכן א חילוק, ער האט געשטופט אין קינדער פון צוויי יאר אין פלעי גרופ, העט דאס ס'העפט, צו דעם האט ער א תאווה, צו גרעסער האט ער נישט, ער האט א תאווה צו אידן, צו גוים, צו שווארצע, צו ווייסע, צו מאנגאלער, צו קראנקע, צו יעדן איינעם, עז לאנג עז ס'איז אן אחור און עז לאנג עז זיין תאווה פאנקטשענירט, העט ער עס טוהן, און דאס זעלבע מיט א מיידל אויך. און טרייט נישט אויסצוטרייען צו איך זאג אמת צו נישט, ווייל אז ס'וועט סטרייקן א קינד וועט זיין ביטער. שוין, דאס איז נאך געווען צוגעלייגט צום שיעור, יעצט גיי איך זאגן א געהעריגן שיעור, און הערטס עס אויס ווייל ס'איז וויכטיג. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז געקומען איינער אין דארט וואו איך זאג אז איך דאוון, אין בית יעקב אוהב שלום, און ער האט געוואלט הערן דעם תירוץ אויף דעם וואס איך האב געזאגט אויף א פאריגן האטליין אז אם ירצה השם ביי ס'וועט זיין, מ'וועט ווארטן אויף תמימות. מ'זאל זאגן ברכו פון מוצאי שבת, וועל איך זאגן א דרשה וועגן דעם ענין, צו ערפה און רות האבן זיך מגייר געווען צו נישט, צו ווען זיי האבן חתונה געהאט זענען זיי ביידע געווען גוי'טעס, טאמער דארף איך זאגן אז זענען געווען גוי'טעס, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווען זרע יהודה זאלן גיין נעמען גוי'טעס, און נאך אזאלעכע גוי'טעס ווי לא יבוא עמון ומואב בקהל השם עד עולם, אזאלעכע גוי'טעס גאר צו נעמען. און לאידך גיסא אויב איך וועל האלטן ס'דא א זוהר הקדוש וואס דער זוהר הקדוש זאגט אז זיי האבן זיך מגייר געווען, איז טאמער איך וועל האלטן אזוי ווי דער זוהר הקדוש אז זיי האבן זיך מגייר געווען איז שווער צו פארשטיין אויב זיי האבן זיך יא מגייר געווען קודם כל וויאזוי איז געגאנגען ערפה און זי צוריק געווארן א גוי'טע און אין די זעלבע צייט רות האט געזאגט וכל אשר תלך אלך אשר תלין אלין אשר תמות תמותי. איז דאך נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, עס איז דאך שוין געווען לאנג, זי האט זיך שוין מגייר געווען, נו וויאזוי, איך מיין וואס גייט זי יעצט אויף זיך מקבל זיין דעם גיור, איז לויטן זוהר הקדוש עס אביסל שווער צו פארשטיין, האב איך געזאגט אז איך וועל זאגן אויף די דרשה, אבער דאס קען מען נישט ריקארדן ווייל דאס איז דאך שבת קודש, ס'איז אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט ס'איז געקומען עטליכע מענטשן דארטן הערן די דרשה, און זיי האבן מיך נישט געטראפן אין בית יעקב אוהב שלום, וואס וויל איך ענק זאגן, איך האב א חבר. וואס ער טוט זייער אסאך וועגן מען זאל נישט חתמ'ן די געי מערידזש, ר' שלמה משה דיימאנד די סקווערע האבן אים שיער געהארגעט אפאר חדשים צוריק, זיי האבן אים איבערגעפארן מיט א קאר ווייל ער האט צוגענומען אסאך וואוטס פון סקווער קעגן דעם ווי די רבי דער אלקינו ואלקי אבותינו האט געהייסן מען זאל וואוטן, בקיצור זיי האבן אים געוואלט מאכן צו די זאך למעשה. ער פלעגט מיר אלץ ווארענען, נחום זאלסט קיינמאל נישט זאגן ווי דו דאווענסט און ווי דו גייסט אין מקווה, ווייל די קענען חברה קען דערנאך גיין אין מקווה און דיך דערטרענקען, זיי קענען דערנאך גיין מיט א קאר, זיי קענען דיך הרג'ענען אין די שול, ער האט מיך אייביג געווארענט, און ער איז גערעכט, ווייל זיי זענען רוצחים. נאר וואס, זעט אויס אז ער אליינס האט עס געהאט אין זיין שורש נשמה, ווייל אים האבן זיי שיער געהרג'עט. זיי האבן מיך אויך שיער געהרג'עט מיט א בולעט, אבער זעט אויס אז ער איז געווען דער וואס האט מיך געדארפט ווארענען. למעשה קומען דארטן אן עטליכע אינגעלייט, זיי זאגן זיי ווילן הערן מיין דרשה, זאגט מען זיי נחום, אה, ער איז נישט דא, איז, איך האב ענק קיינמאל נישט געזאגט, ווען איך זאג ענק אז איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום, זאלט איר וויסן דארט דאוון איך נישט, און ווען איך זאג ענק אז איך גיי אין מקווה אין די איסט סייד, איז דארט גיי איך נישט אינעם מקווה, ווייל איך ווייס אז עטס זענטס רוצחים.

פארן חורבן בית המקדש האבן זיך דאך די סנהדרין ארויסגעצויגן פון לשכת הגזית, פארוואס? ווייל ס'איז געווען אסאך רוצחים, און די גמרא זאגט ווילאנג ס'איז נישט געזעסן קיין סנהדרין לשכת הגזית האט נישט קענען דן זיין דיני נפשות, איז דער רבי עקיבא זאגט אז אויב ס'איז דא דריי הריגות אין זיבעציג יאר איז א בית דין קטלני, האבן זיי געמאכט א חשבון אזוי, אונז עמער אנהייבן דא צו הרג'ענען יעדן טאג זיבעצן מענטשן, עמער זיך אונז זיין א בית דין קטלני. גייען מיר אונז אוועק פון לשכת הגזית, אזוי ווי מיר זעמער נישט אין לשכת הגזית זעמער נישט מחיוב דן צו זיין דיני נפשות, איז למעשה איך ווייס איך ווייס אז מ'לאקערט נאר עניוועי קאלן מיך אבער יעצט אן די אינגעלייט, יא יא דו האסט טאקע נישט דארט געדאווענט, איך ווייס נישט ווי דו האסט געדאווענט, זאג אז דו ווייסט דאך ער דער שטערן דער יצחק שטערן דער מנהל פון וועווערלי און דער גרויסער. רוצח, דער רשע און דער מנוול און דער וואס רעדט מיט בחורים וואס מען טאר נישט און דער וואס איז ביזי נאר צו באגראבן מענטשן, צו קריגן, דער שרייט דאך אז מיינע תפילין ליגן אין קליימער און איך וואלט עס געוואלט גיין נעמען, אפשר קען מיר איינער העלפן זאל'ס מיר ארויסגעבן פון דארטן, כ'האב אריין גייט מען מיך אויכעט וועלן הרג'ענען אבער געבט עס מיר כאטש ארויס, סאו עניוועי דארטן האב איך נישט געדאווענט דאס איז אמת, איך גיי ארום דריי מאל אין וויליאמסבורג און איך קום אהיים איך זאג גוט שבת, גוט יום טוב, כאילו איך בין געווען אין א שול. קאָלן מיך אָבער די אינגעלײַט אונדז װילן מיר דאָך אָבער הערן, װאָס איז טאַקע דער אמת מיט די גיורתן? װאָס גײט דאָ פֿאָר? האָב איך זײ געזאָגט, פֿאַר דעם דאַרף איך דאָך נישט גײן דאַװענען אין בית-מדרש. דאָרטן קען מען דאָך מיך הרגענען. אַ, איכ'ל ענק גערן זאָגן אױפֿן האָטלײַן, טאָמער װילט עטס הערן, אָבער כ'װעל נישט זאָגן דעם גאַנצן אַריכות, װאָס כ'האָב געזאָגט. כ'האָב גערעדט איבער אַ שעה און אַ האַלב, אָבער כ'װעל זאָגן די פּאָנטשלײַן, די פֿײַנל, און דאָס, װאָס װעט עטס האָבן הנאה. כ'האב עס אבער נישט געזאגט אין בית יעקב שול, איך האב גארנישט געזאגט איך דאווען דארטן יום טוב, יום טוב בין איך געווען מיט מיין טאטע, זאל זיין געזונט, מיין טאטע דארף מיך האבן, טאטע איז אין אפסטעיט אין א נורסינג האום לעבן סקווער, און דארט בין איך געווען יום טוב, און דארט האב איך געזאגט וואס כ'האב געהאט צו זאגן. יעצט, ס'שטייט וישאו להם נשים מואביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים. יעצט אין זוהר חדש אין מדרש רות דף עיין ט זאגט ער אזוי, שאל ר' פדת לבנו של ר' יוסי בן איש סוכו, ר' פדת האט געפרעגט צום זון פון ר' יוסי בן איש סוכו, רות כיוון שנתגיירה, וויבאלד האט זיך דאך מגייר געווען, מפני מה לא קראו בשם אחר, פארוואס האט מען זי נישט גערופן אויף אן אנדערן נאמען, ווייל זעהט אויס אז ווען ער האט. געפרעגט די שאלה, דער רב פדת האט געפרעגט די שאלה האט ער געהאלטן אז דאס איז געווען איר גוי'אישער נאמען, אמר ליה האט ער אים געזאגט כך שמעתי איך האב אזוי געהערט דשם אחר היה לה זי האט געהאט אן אנדער נאמען וכשנשאת למחלון קרא שמה רות מחלון האט איר גערופן רות ומשם עלתה בשם זה און וועגן דעם האט זי פון דארטן ווען זי איז שוין אוועק געגאנגען אפילו זי איז געווארן אן אלמנה איז זי געבליבן מיטן נאמען רות. פרעגט דער זוהר דארט ווייטער, ס'שטייט דאך נאכדעם באשר תליני אלין ואלוקיך הוא אלוקי, און מ'זעט דאך אז זייער אסאך האט נעמי געטרייט אוועקצוטרייבן רות פון אידישקייט, זי האט איר געהאלטן אין איין זאגן ס'וועט זיין שווער, און זי האט אלעס אויף זיך מקבל געווען. יעצט אויב איז זי שוין געווען א גיורת פארדעם פרעגט דער זוהר פארוואס האט זי געדארפט זיך נאכאמאל מגייר זיין, האט ער געענטפערט, דער ר' יוסי איש סוכו האט גענפערט פאר ר' פדת, חס ושלום שנשאה מחלון והיא גויה, חס ושלום אז מחלון האט חתונה געהאט מיט א גויטע, אלא כשנשאה נתגיירה, זי האט זיך מגייר געווען, ובחזקת פחד בעלה עמדה היא וערפה, זיי האבן מורא געהאט פאר זייערע מענער.

די רות האט זיך נישט געוואלט אפשיידן אפילו ווען איר מאן איז געשטארבן, אזוי ווי ס'איז געווען ווען ער האט געלעבט. יעצט, מיר קענען פרעגן א מורא'דיגע קשיא, איז פארוואס זאגט נעמי לכנה שובנה אישה לבית אמה? אז זי איז א איד, וויאזוי האסטו זי געקענט צוריקשיקן אז זי זאל צוריקגיין צו איר אלטע גלויבונג צו גוי'אישקייט? יעצט, די אין מסכת יבמות דף ק ה עמוד ב ווערט געברענגט א מחלוקת די תנא קמא מיט די חכמים, צו ווען א פרוי איז זיך מגייר לשם אישות, למשל זי האט געזען א בוי, זי האט אים ליב, זי איז זיך מגייר ווייל זי וויל מיט אים חתונה האבן, צו דאס הייסט א געהעריגע גיור צו נישט, איז די הלכה בלייבט ווי די חכמים אז אפילו זי איז נתגייר לשם אישות, איז הייסט א גיור, אבער עס איז דא איין מעדזשיק ווארד און דאס הייסט בדיעבד, און דער מחבר ברענגט אזוי צו אין שלחן ערוך אויכעט. יעצט דער ריטבא ברענגט צו בשם הרמבן אז דעם טעם פארוואס ס'הייסט א גיור אז מ'איז זיך מגייר לשם אישות ווייל ס'א חזקה שאגב אונסא איז האט גמרי וקיבל את הגירות. ווייל זי וויל דאך זי געצווינגען מקבל זיין דעם גירות ווייל אנדערש העט ער איר נישט נעמען, איז אגב אונסא איז גמר ומקנה אז ער נעמט אויף זיך דעם גירות. יעצט, אין ספר אחיעזר חלק ג' סימן כו שרייבט ער, טאמער זי האט זיך נישט מגייר געווען בלב שלם הייסט עס נישט קיין גירות. ער קריגט זיך און ער ברענגט צו אנדערע שיטות פון די ראשונים קעגן דעם ריטבא פונעם שם הרמבן וואס כ'האב פריער נאכגעזאגט אז ס'הייסט יא א גירות. ווייל אגב אונסא גמר ומקנה ער ברענגט אז ס'הייסט נישט קיין גירות, און אזוי אויכעט שטייט אין הגהות מרדכי און אזוי אויך שטייט אין ספר הישר אז טאמער דער גר גייט צוריק צו דינען די עבודה זרה איז גאר א גילי מילסא למפרע אז האט זיך נישט מגייר געווען בלב שלם איז במילא איז דא דא א מוראדיגע טיפע געדאנק וואס מ'דארף הערן.

אז האט עס געמיינט הונדערט פראצענט לשם שמים נישט פאר קיין אנדערע זאך, האט זי זוכה געווען אז זי איז געווען די באבע פון משיח, פון דוד המלך און זי האט זיין פון משיח. יעצט למעשה דא איז געווען צוויי פון דעם זעלבן פאלק וואס מען טאר נישט נעמען, איז דער אלשיך הקדוש ברענגט אז באמת זענען זיי געגאנגען זוכן דעם ניצוץ פון דוד המלך וואס איז נעבעך פארפאלן געווארן, און זיי האבן חתונה געהאט נאכדעם וואס זיי האבן זיך מגייר געווען. יעצט דא איז געשען אזוי, די ערפה, איז געקומען פון ביידע זענען זיי געקומען פון איין טאטן פון לוט. ס'איז געווען א מעשה אזוי, ס'איז געווען פינף שטעט סדום ועמורה אדמה צבוים וצוער, יעצט דער אייבישטער האט חרוב געמאכט סדום מיט עמורה, און לוט מיט זיינע טעכטער זענען געלאפן און זענען אריין געלאפן אין א הייל, און זיי האבן געמיינט אז די גאנצע וועלט איז אונטערגעגאנגען. איז געגאנגען די עלטסטע טאכטער, און זי האט אנגעשיקערט דעם טאטן מיט וויין, און זי האט מיט אים געוואוינט, און זי איז פארשוואנגערט געווארן, און איר קינד האט זי א נאמען געגעבן מואב. די צווייטע טאכטער האט דעם צווייטן טאג געטון די זעלבע וואס די ערשטע, די עלטסטע טאכטער, האט געטון דעם ערשטן טאג, זי האט געוואוסט אז ס'איז נישט דא קיין וועלט, האט זי געוואלט האבן קינדער, האט זי אנגעטרונקען דעם צווייטן טאג דעם טאטן מיט וויין. און זי האט געוואוינט מיט אים, און למעשה איז זי אויך פארשוואנגערט געווארן, און זי האט גערופן דאס קינד עמון, דאס איז עמון און מואב. לערנען אונז די חזל אז בשביל שקדמה הבכירה לצעירה, וויבאלד די עלטערע האט קודם געוואוינט מיטן טאטן, און די יונגערע האט עס נאר נאכגעטוהן ווייל די עלטער האט אזוי געטוהן, הקדימה ד' דורות לצעירה איז זי געגאנגען פיר דורות פריער פאר די יונגערע, וואסערע פיר דורות? ס'איז געווען עובד, ישי, דוד און שלמה, יעצט די זענען אלע געקומען פון מואב, וואס ווער איז געקומען פון עמון? פון עמון איז געווען. רחבעם, וואס ער איז געקומען פון נעמה העמונית, דאס איז שוין געווען דער דור, דאס איז שוין געווען שלמה המלך'ס זון, קומט אויס אז די עלטסטע שוועסטער האט געהאט מלכות בית דוד צו פיר דורות, און די יונגערע שוועסטער האט עס געהאט ערשט צו פינף, ווייל די עלטסטע שוועסטער האט עס געהאט נאך עובד ישי דוד און שלמה, און די יונגסטע שוועסטער. וואס זי האט איר זון איז געווען עמון, האט עס געהאט ערשט ביי רחבעם וואס דאס איז געווען דער זון פון שלמה המלך, דאס איז דער פיפטער דור. יעצט, ס'שטייט אין רות קאפיטל ב' פסוק י ב, ישלם ה' פעלך, דער אייבערשטער זאל באצאלן דיין ווערק, ותהי משכורתך שלימה מעם ה' אלוקי ישראל, דיין באלוינונג זאל זיין גאנץ פונעם אייבערשטן אלוקי ישראל, אשר. באת לחסות אז דו ביסט געקומען דיך צו שיצן? אזוי שטייט אין רות קפיטל ב' פסוק י ב. יעצט ביי שלמה המלך אין מלכים ב' פסוק י ט שטייט וישם כסא לאם המלך ער האט געמאכט א שטול פאר די מאמע פונעם קעניג. ותשב לימינו. און זי איז געזעסן אויף די רעכטע האנט פון שלמה המלך. נו. און לאם המלך ווער איז דאס געווען? דאס שטייט אין מלכים ב' קפיטל י ט, זאגן די חז"ל אין בבא בתרא דף צדיק א' עמוד ב', וואס איז דאס אם המלך? זאגט די גמרא דאס איז געווען רות המואביה שראתה במלכות שלמה, שטעל דיר פאר וויפיל דורות זי האט געלעבט, זי האט געלעבט פיר דורות אז זי האט געזען דעם מלכות שלמה, און שלמה המלך האט איר געלייגט א שטול אז זי איז מיט מסירת נפש אריין געקומען אין כלל ישראל. יעצט אין מדרש ילקוט שמעוני ווערט געברענגט ישלם השם פעלך ותהי משכורתך שלימה מאת השם, זאגט דער מדרש אמר רב חסא זאגט רב חסא שלמה כתיב ס'שטייט נישט שלימה ס'שטייט שלמה איז רמז לה זי האט איר מרמז געווען ששלמה יעמוד ממך, שלמה המלך עט קומען עט געבוירן ווערן פון דיר. כאטש אפאר דורות שפעטער. און אין זוהר רות אין דף פ ב עמוד ב שטייט וישם כסאו, פארוואס האט ער געלייגט די כסאו, דזכתה וראתה למלך שלמה על כסאו, נישט אז ס'איז געווען דארטן עפעס א ספעציעלע שטול לעבן שלמה המלך פאר רות, קען זיין ס'איז יא געווען, אבער דער זוהר הקדוש זאגט אז. ס'איז געווען, זי האט זוכה געווען צו זען שלמה המלך אויף זיין שטול, און דאס מיינט אז מ'האט געמאכט א כסא פאר די אם המלך. זאגט דער זוהר כשם שלבה היה שלם, אזוי ווי איר הארץ איז געווען גאנץ מיט אידישקייט כך השלים ימיה ושנותיה. הדא הוא דכתיב, דאס וואס ס'שטייט אין פסוק אין רות ב', ותהי משכורתך שלמה, ס'מיינט נישט שלמה נאר שלמה כתיב, שלמה שטייט דארט מלמד שראתה שלמה על כסאו אז זי האט געזעהן רות האט געזעהן שלמה זיצן אויף זיין שטול וראתה שררה און האט געזעהן זיין הערשאפט בעולם הזה ובעולם הבא ווייל שלמה המלך איז דאך געווען ער איז געווען מלך על עליונים ותחתונים יעצט דער בן איש חי אין זיין ספר אם המלך פרעגט א קשיא, פארוואס האט בועז מרמז געווען אויף שלמה אז שלמה וועט ארויסקומען פון איר? דוד המלך איז דאך די ראש פון מלכות פון אידן, איז זי האט אים געזאגט וישלם השם פעלך ותהי משכורתך שלמה, ליינט מען דאס שלמה, זי האט מרמז געווען אז דא וועט זיין א שלמה המלך. פארוואס האט ער נישט מרמז געווען דא וועט זיין א דוד המלך? דוד איז דאך געווען דער ראש פון דער ערשטע פון פון די מלוכה, און ער איז דאך אויכעט געווען נעים זמירות ישראל און רגל רביעי במרכבה, האט אים געדארפט זאגן דו גייסט האבן אן אייניקל וואס וועט זיין דוד המלך. איז ברענגט ער צו פונעם הייליגן אלשיך הקדוש, ס'שטייט אין פסוק ותלך. זי איז געגאנגען ותבוא זי האט זי איז געקומען ותלקט זי האט געקלויבט דאס איז אין רות קפיטל ב' פסוק ג' איז זאגט ער דער אלשיך הקדוש ותלך מיינט שהלכה מאז לבית עולמה זי איז געשטארבן ותבוא זי איז צוריק געקומען נאכאמאל אין א גלגול ותלקט און זי האט אויפגעקלויבט. פרי מעשיה אירע מעשים אשר עשתה עם אביה לשם שמים. ס'הייסט דא רעדט מען גאר פון א נייע זאך פון א גילגול. זאגט ער אז דא האט זיך איבערגעשפילט נאכאמאל די הייליגע פרשה פון לוט מיט די עלטסטע טאכטער און די יונגסטע טאכטער, און אין דעם שכר וואס זי האט מקדים געווען, די עלטסטע טאכטער האט מקדים געווען צו וואוינען מיט לוט איין נאכט פריער, האט זי זוכה געווען און זי האט געזען פיר דורות. אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט, עובד ישי דוד און שלמה. קומט אויס אז זי האט איר מרמז געווען אז דו גייסט האבן ביז שלמה המלך גייסטו זיין מלכות, און דו גייסט זיין אסאך גרעסער פון דיין שוועסטער וואס זי האט דעמאלטס געווארט אויף די צווייטע נאכט. און דאס איז וואס בועז האט איר געזאגט, ישלם השם פעלך, דער אייבערשטער גייט דיר באצאלן וואס דו האסט געטון אינעם פריעריגן גלגול ווען דו ביסט געווען בת לוט, די עלטערע טאכטער פון לוט, ותהי משכורתך. וועגן דעם וואס דו האסט מקדים געווען פון דיין שוועסטער, עט עס זיין שלימה, דאס איז שלמה המלך עט ארויסקומען פון דיר, וועגן דעם האט זי זיך נישט אפגעשטעלט ביי דוד נאר ביז שלמה, און למעשה די יונגערע שוועסטער, וויבאלד זי האט געווארט צו די צווייטע נאכט, איז ארויסגעקומען פון איר רחבעם, וואס ער איז געווען פון נעמה העמונית, איז למעשה קומט אויס וויבאלד ביידע. האבן געוואלט זיין אידן, לויט ווי דער דער זוהר הקדוש זאגט זענען זיי דאך ביידע זיך מגייר געווען, נאר איינע האט מען געשטופט איז ער צוריק געגאנגען, אבער סוף כל סוף ביים פיפטן דור איז זי אויך אריין געקומען אין כלל ישראל, סא דאס איז לא יבוא עמון ומואב בקהל השם, דער אייבערשטער האט אויף ביידע גוזר געווען זאלן נישט קענען אריין קומען כדי דער סמך מם זאל דאס נישט קענען כאפן, און ביידע האבן נאכדעם אויפגעבויעט מלכות. בית דוד און בית שלמה, און משיח קומט ארויס פון ביידע. על כל פנים נחזור לענינינו, דאס איז קלאר אז זיי האבן זיך ביידע יא מגייר געווען, נאר איינע האט עס געטון מחמת ווי מען זאגט אגב אונסיה גמר ומקנה אז זי געוואלט חתונה האבן מיט די גרויסע העלדן וואס זענען געקומען פון ארץ ישראל, און די אנדערע האט עס געטון ממש לשם שמים, איז די וואס האט עס געטון לשם שמים רות. האט זוכה געווען אז זי האט נאך געזען ביז שלמה המלך אז ער איז א קעניג און זי האט אויך זוכה געווען אז פון איר האט זיך משתלשל געווען מלכות בית דוד און שלמה נאך דעם וועט עס זיין ביז משיח און דאס בלייבט אויף אייביג. די צווייטע וואס דאס איז געווען א גלגול פון די יונגערע דאס איז געווען ערפה פון עמון זי איז צוריק געגאנגען נאך אסאך גרויסע צרות וואס זי האט געזען מען האט פארלוירן די מאן מיט אלע אבער וויבאלד זי האט עס געטון לשם שמים זי האט זיך מגייר געווען לשם שמים, אפילו עס איז געווען אגב אונסיה גמר ומקנה, האט עס אויך דער אייבערשטער פון איר אנגענומען פאר גוט, און וועגן דעם דארף מען וויסן, פון דעם ליינט מען דאס אין שבועות, אביסל צו טון פארן אייבערשטן מיט אביסל אפעטיט, איז בסוף כל סוף העלפט דער אייבערשטער, אפילו דו מיינסט עס נישט מיט דעם לשם שמים אזוי ווייט, און אפילו עס איז דא אנדערע זאכן. אפילו מען איז צוריקגעגאנגען נעבעך צום שלעכטיגקייט, זי איז צוריקגעגאנגען צו דינען די עבודה זרה, דעסוועגן דאך האט זי אויך זוכה געווען אז זי איז פון די וואס האבן אויפגעשטעלט כלל ישראל מיט די מלכים פון כלל ישראל, און די סוף קומט פון זיי ארויס משיח ה'. יעצט, איך האב געזאגט א גאנצע אריכות. די אנדערטהאלבן שעה, אבער דאס איז געווען די תמצית. די פאנטש ליין פון די גאנצע זאך, צו זענען יא געווען גיורות, צו זיי האבן חתונה געהאט אלץ גויטעס. וואס האט געברענגט אז איינע איז צוריק געגאנגען און די אנדערע האט זיך געהאלטן און זי איז מיט געגאנגען די גאנצע צייט מיט נעמי. עניוועי, איך האב נאר דא צוגעלייגט דארטן ווי איך האב געזאגט די דרשה האב איך צוגעלייגט, איך האב מסביר געווען אז א מענטש ער קען טוהן א מצוה זאל ער חלילה נישט ווארטן. אונז געפינמער די גאנצע השתלשלות פון מלכות בית דוד איז געווען אויף די סעקונדעס אלעס און די די פארקערטע אויכעט, למשל אונז געפינמער א מוראדיגע זאך ווען ס'איז געווען די מעשה פון שמואל הנביא וואס ער האט געהייסן פאר שאול המלך ער זאל הרג'נען אגג איז האט ער דאך נישט געטוהן וואס ער האט געדארפט, בקיצור און אגג איז געבליבן לעבן, ווען שמואל פרעגט אים וואס האסטו געטוהן? זאגט ער, ס'הייסט איך האב דאך געטון וואס דער אייבערשטער האט געזאגט. זאגט ער יא, נו וואס, פארוואס הער איך עפעס א קול הצאן, איך הער עפעס קולות דא, דו האסט יא געלאזט לעבן די צאן. זאגט ער, אה, דעיס, דעיס האב איך געוואלט פארן בית המקדש מ'עט מאכן קרבנות. האט אים שמואל געזאגט, דער אייבערשטער האט דיר נישט אזוי געזאגט, דער אייבערשטער האט דיר געזאגט זאלסט זיי הארגענען, זיי מיט די שעף. זאגט שאול המלך, פיין, איך גיי יעצט הארגענען. זאגט שמואל הנביא, גיי נישט. ווייל יעצט ביסטו שוין א רוצח, יעצט זאגט עס שוין נישט דער אייבישטער, איז די אר"י הקדוש ברענגט אז דעמאלטס נאכט האט אגג געוואוינט מיט זיין פרוי, און אז זי איז שוין געווען שוואנגער איז שוין נישט גענוג אז מען הארגעט אגג אליינס, ווייל דו דארפסט הארגענען די פרוי אויך שוין, און ס'איז נישט גענוג אז דו הארגעסט די פרוי, הארגעסט שוין א עובר במעי אמו, איז דאס איז געווען אין איין נאכט האט זיך דאס אפגעשפילט, אז מען האט געמיסט די אפערטונעטי פון צו ברענגען משיח'ן, דער אייבישטער האט דאך דעמאלטס געוואלט זאלבן שאול המלך אויף צו זיין משיח. און אזוי זיצן מיר צוויי אהאלב טויזענט יאר איינגעלייגט נאכדעם. די זעלבע אויכעט צו טוהן גוטס און צו בויען גוטע זאכן, למשל מלכות בית דוד איז אויך געווען ממש אין איין נאכט האט מען עס פאר געקענט פארפאסן. רות קומט צו בועז און זי זאגט ליסן איך וויל אויפשטעלן א נאמען פאר מחלון. בקיצור דו ביסט דער נענטסטער. קרוב, און איך וויל מיט דיר האבן א קינד. האט בועז געזאגט ליני הלילה, ווארט ביינאכט, והיה בבוקר, ס'וועט קומען אין די פרי. אם יגאלך טוב יגאל, אויב טוב וועט דיך וועלן אויסלייזן, ווייל יענער האט געהייסן טוב, אויב טוב וועט דיך וועלן אויסלייזן, זאל ער דיך אויסלייזן, ואם לא יחפוץ לגאלך, אז ער וועט דיך נישט וועלן אויסלייזן, וגאלתיך אנכי, וועל איך דיך אויסלייזן. יעצט, דער חפץ חיים שרייבט. א מורא'דיגע ווערטער. בועז איז געווען דעמאלטס ביינאכט איז ער אלט געווען פיר הונדערט יאר, אזוי ווערט געברענגט אין די מדרשים, איז שוין אן אלטער איד פון פיר הונדערט יאר יעצט. למעשה ווען בועז וואלט דעי פארפאסט דעי אפערטוניטי, דעם נעקסטן טאג האט ער דאך שוין געמאכט זיכער אז דער אנדערע גואל וויל נישט אויסלייזן, וואלט ווען קיינמאל נישט געקומען צו א שטאנד אז מלכות בית דוד זאל קענען עקזיסטירן, ווייל דער ילקוט שמעוני ברענגט, ויקח בועז את רות, אז ער האט גענומען די רות, זאגט דער ילקוט, אותו לילה שבא עליה, דעמאלטס נאכט ווען ער האט געוואוינט מיט רות, מת איז ער געשטארבן, דאס טייטש נאכדעם ווען ער האט געוואוינט, ער האט איבערגעלאזט אין איר זרע המלוכה, אבער ער איז געשטארבן. און אזוי ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, אז נאכדעם. עסטו נישט זעהן קיינמאהל דערמאנט נאכאמאהל אין גאנצן רות דער נאמען בועז, ווייל ער איז שוין געווען געשטארבן. איז דארף מען זעהן, מתבונן זיין, ווי ווייט א מענטש מוז זיין זריז אין א מצוה. ווען בועז ווארט ווען נאך א טאג צוויי, ער האט שוין באקומען דעם אקעי אז ער קען זיין דער נעקסטער גואל, און ער האט וואלט געמאכט גרויסע פרעפערעישאנס פאר די חתונה, געווען א מולטי מיליאנער, ער האט געהאט. פעלדער מיט אלעם, און ווען ער הייבט ווען אן צו מאכן פרעפערעישאנס און זאגן יא מ'עט מאכן און מ'עט אריינשיקן אינוויטעישאנס און מ'עט זוכן א האל און מ'עט מאכן די אלע שמארגעסבארדס און וויעניס טעיבלס מיט אלעם, וואס וואלט ווען געווען? נישט געווען קיין משיח השם? עס וואלט אויסגעריסן געווארן חלילה גאנץ מלכות בית דוד, און ווייל ער האט זיך צוגעאיילט, גוט, די ערשטע נאכט האט ער דאך נישט געטארט ווייל ער האט דאך געהאלטן אז ס'איז דא נענטערס פון אים, אבער נאכדעם ווען ער האט שוין געוואוסט אז ער מעג, די אנדערע נאכט האט ער געוואוינט מיט איר. פון דעם דארף א מענטש וויסן אז אנו ימינו כצל עובר ואתה הוא ושנותיך לא יתמו, וויפיל מען קען אריינכאפן זאל מען אריינכאפן, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, איך בין געווען מיט מיין טאטן אין די נוירסינג האום, איז דארט דא א אינגערמאן וואס ער איז יונגער פון מיר, ער איז אריינגעקומען, ער האט אויסגעזען ווי דער מלאך המוות אליינס, פרעג איך איינעם וואס איז געשען, זאגט ער, ער האט געכאפט צוויי חדשים צוריק קענסער און דאס איז שוין נאך די טריטמענט וויאזוי ער זעט אויס. ער איז, ער האט זיך געוואלט אויפצושטעלן, כ'ווייס, צו גיין אין בית הכסא ביי זיך אין צימער, האט ער געגעבן א פאל אראפ, האט זיך צובראכן אפאר ריפן, ער ער זעהט אויך, אפילו אן דעם אויפשטעלן, אן די צוברעכן די ריפן, זעהט ער נעבעך אויס ווי דער מלאך המוות. רבותי, זייט מ'האט אינווענטעט די מלאך המוות איז קיינער נישט זיכער מיטן לעבן. ס'איז דא לייף אינשורענס פאליסיס אבער דאס מיינט געלט. אז מ'שטארבט געט מען געלט, אבער לייף קען קיינער נישט קויפן. מ'דארף אריינכאפן וואס מ'קען. און מען דארף זיך לערנען פון די פרשה פון בועז מיט רות, איין טאג ווען ער פארשפעטיגט ווען וואלט מען אונז אומזינסט געקענט ווארטן אויף משיח השם, דער אייבערשטער וואלט מן הסתם עס געדארפט מאכן מיט נאך השתלשלות'ער און מיט באהאלטענע זאכן וויאזוי ער וואלט עס געמאכט, דאס דער אייבערשטער האט דאך אייביג זיינע וועגן, אבער על כל פנים דער וועג וואלט געווען פארלוירן, און בועז וואלט געווען א לוזער. און פון דעם קען א מענטש אויכעט וויסן אז דער אייבישטער איז משגיח אויף משיח'ן, ער ציילט די טעג פונקט ווי אונז ציילן מיר, יעדער האפט אויף משיח'ן, דער אייבישטער האפט אויכעט, און די גאנצע שורש פון מלכות בית דוד איז געווען איינס איז מיט די בנות לוט, כ'האב פריער געזאגט די מעשה, און נאכדעם מיט תמר, מיט יהודה מיט תמר, ויט אליה אל הדרך, דער אייבישטער האט אוועק געדרייט דעם וועג, ווייל טאמער נישט, וואלט חלילה נישט געבליבן קיין משיח השם, די בנות לוט האבן געטראכט אז חלילה די וועלט איז שוין אונטערגעגאנגען. און אז די וועלט איז אונטער געגאנגען וואס דארף מען אונז פאר וועמען מיר אונז דא לעבן, און די זעלבע אין בועז, איין טאג שפעטער וואלט שוין נישט געווען קיין בועז, און דאס געבט א געוואלדיגע חיזוק צו די אמונה פון ביאת המשיח אז דער אייבערשטער זיצט און מאכט זיינע וועגן, ס'איז דא נאך וועגן וואס דער אייבערשטער מאכט די גאנצע צייט.

דער יצר הרע ווי שטארק ער איז. בועז זאגט ליני הלילה והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי וועל איך דיך אויסלייזן זאגט ער חי השם שכבי עד הבוקר דאס איז א פסוק אין רות קפיטל ג פסוק י ג זאגט רשי יש מרבותינו אמרו, ס'איז דא אז טייל פון אונזערע רעבעס האבן געזאגט, פאר וועם האט ער געשוואוירן חי השם? ליצרו נשבע. דער יצר הרע זיינער איז געגאנגען, ער האט אים אנגערייצט, ער האט אים אנגעדרייט, זאגט ער אזוי, קודם ס'איז געווען אין וואלד, וואו ס'איז געווען זיינע שייערן, ס'איז נישט געווען דארט קיינער, און ער, און דער, דער יצר הרע דרייט אים אן, קוק אהער, אתה פנוי, דו ביסט דאך א פנוי, דו האסט דאך נישט קיין ווייב, והיא פנויה, זי איז א פנויה, בוא עליה, האב, וואוין מיט איר. האט ער געזאגט, נשבע, האט ער געשוואוירן שלא יבא עליה אלא על ידי נישואין, נאר מיט נישואין. און אין מדרש אין בראשית רבה, קאפיטל ו' פסוק ד', זאגט דארטן דער מדרש, רבי יודא אומר רבי יודא זאגט כל אותו הלילה די גאנצע נאכט היה יצרו מקטרגו, דער יצר הרע האט ער מקטרג געווען ואומר האט ער געזאגט אתה פנוי ומבקש אישה דו ביסט דאך א דו האסט דאך נישט קיין ווייב און דו זוכסט דאך א פרוי והיא פנויה ומבקשת איש זי איז א פנויה און זוכט א מענטש עמוד שטיי אויף ובועלה זיי איר בועל ותהיה לך לאישה ונשבע ליצרו חי השם שאיני נוגע בה איך שווער ביים אייבערשטן איך וועל זי נישט אנרירן און די חזל זאגן אין מסכת סנהדרין דף י ט עמוד ב' אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט תוקפו של יוסף די שטארקייט

צוהיצט און צוקאכט. פון דעסוועגן דאך האט ער זיך זיין יצר הרע צוריקגעהאלטן און כאטשיג זי איז געווען א פנויה און זי איז געווען מיט אים אינאיינעם אין בעט ווייל זי האט דאך אים אויפגעוועקט און ער האט געזען ווי זי ליגט לעבן זיינע פיס. אבל יוסף, ביי יוסף איז אנדערש געווען. אשת איש היתה איז זי געווען אן אשת איש ואינה עמו במטה איז זי נישט געווען אין בעט. קומט אויס אז די שטארקייט פון יוסף איז נאכנישט געווען אזוי שטארק ווי די ענווה פון בועז. יעצט, מען זעט פון דעם א מורא'דיגע זאך, ווער ס'האט צו טון מיט פרויען מוז דורכפאלן. א איד איז געווען פיר הונדערט יאר אלט און ער איז געווארן א יונגסטער, ער האט זיך דערזען מיט א מיידל, ער איז געווארן א יונגסטער און ער האט געמוזט שווערן ביים אייבערשטנ'ס נאמען אז ער וועט איר נישט אנרירן. מען דערציילט א מעשה, ר' שמעון שקאפ איז געווען אין שפיטאל, ער איז געווען שוין אן אלטער איד, ער איז געווען קראנק, ער האט שוין געהאט אסאך מחלות, איין טאג איז אריינגעקומען א נורס, זי האט דארט געארבעט, ס'איז געווען אן אלטע פרוי א זקנה, און די מינוט ר' שמעון האט דאס באמערקט, ר' שמעון שקאפ, האט ער אנגעהויבן צו לויפן, און ער איז אריין געלאפן אין די מעין לאבי, ער האט נישט געוואלט זיין מיט איר אין איין צימער. די זיינע תלמידים האבן דאס צוגעקוקט און זיי האבן געפרעגט, רבי, איך פארשטיי נישט, דו ביסט אן אלטער צובראכענער קראנקער איד, זי איז א גויה א מיאוס'ע, און דו האסט מורא געהאט אז דו וועסט מיט איר? מאכן זנות? זאגט ער פאר די תלמידים, קינדערלעך עטס ווייסט נישט, דער יצר הרע האט מיך געמאכט יונג, און ער האט איר געמאכט זי זאל אויסזעהן אזוי שיין, איך האב גארנישט געוויסט זי איז אן אלטע מיאוס'ע, זי האט אויסגעזעהן צו מיר ווי זייער א שיינע. און דאס איז וואס מען דארף זיך אויסלערנען פון די גאנצע פרשה פון נעמי רות. על כל פנים מען זעהט נאך א זאך, דער אייבערשטער געט נישט אומזינסט קיין מתנות, מען מוז דורכגיין נסיונות כבידים וקשים, אז מען זאל קענען צוקומען צו ערליכע דורות. סאו, דאס איז געווען מיין דרשה, ס'האט געדויערט אביסל לענגער, נאר דא בין איך מקצר. יעצט, כ'האב געוואלט סתם אזוי רעדן נאך אביסל וועגן די פלייש, איך האף יעדער האט געהאט א פרייליכן יום טוב, ס'איז געווען גענוג בשר בקר, בהמה חיה. עניוועי, איך וויל ענק פארציילן, מ'האלט דאך אין איין געוואויר ווערן נייע זאכן וואס איז פארגעגאנגען דא ביי די שחיטה מיט אלעם, למעשה איז אזוי ס'איז דא א שוחט וואס דער שוחט כשר'ט אלעס, אלעס פארט דורך, וויאזוי ער הייסט זאג איך נאכנישט ווייל ס'איז נאך דא א גאנצע שאלה צו ער וועט בלייבן צו נישט וויל איך נישט זאגן גארנישט, למעשה איז אזוי דער שוחט ביי אים איז נישט דא קיין טרייפות ביי אים איז אלעס כשר, און ס'איז דא דער לייכטער האלט אז מ'טאר נישט עסן זיין שחיטה ס'איז נבילה טרייף, און ר' געצל האלט אויך אזוי, למעשה. האט מען אים געוואלט מעביר זיין פון טעקסעס, אין טעקסעס האט רבי אהרן אונז איינגערעדט באלאוני אז ער האט עפעס א שחיטה מהודרת, דערעס, איך ווייס אדרת שער ביי עשו'ן, און ער האט אויכעט א שחיטה מונחת, וואטעווער דעט מינס, ס'איז נישט וויכטיג, אין בית המקדש האט מען גע'שחט'ן מונחת, ס'איז געווען אזאלעכע, און דארט ווי ס'איז געווען. פאר דעם איז געווען די גרויסע בריכה שלמה ים שעשה שלמה ביים צווייטן בית המקדש איז עס נישט געווען ווייל נבוכדנצר האט עס אראפ געטראגן אויף בבל האט מען דארט געמאכט אזאלעכע רינגס מען האט איבער געדרייט די בהמה מען האט גע'שחט'ן פון אויבן אראפ מיט אנדערע ווערטער מען האט געזען דעם האלז און מען האט גע'שחט'ן. אין די גאנצע וועלט היינט כמעט איז דאס נישט דא ס'איז א שיינער הידור אלעס איז פיין די שוחטים זאגן אז ס'איז שווער צו שעכטן. עס איז נישט מונחת ווייל מען האט נישט די הרגשה אויף ארויף, עס איז געווען דא מיט אסאך יארן צוריק איז געווען נײַן און זיבעציק רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אז טאמער עס איז נישט מונחת איז עס א שאלה אויף צו עס איז כשר, על כל פנים רבי אהרן האט זיך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן ווייל ער האט געוואלט ווערן א בעל מכשיר פאר פלייש און פארטיג. כ'וויל ענק זאגן מען זאל וויסן, די פלייש אינדעסטרי איז די גרעסטע מאפיא קאנטראלד אינדעסטרי וואס איז דא. רבי יעקב יוסף איז געקומען דא מאכן כשרות, ליטל דיד הי נאו אז די איטאליענער מאפיא האבן געפירט יעדע שטיקל פלייש, ער האט זיך איינגערעדט ער איז דער רב, זיי זענען אבער געווען די מאפיא. דאס וואס מען האט איינגעזעצט דעם רובאשקין איז איינע פון די זאכן געווען אז ער האט נישט באצאלט דעם נעקסטן טאג, דארטן ביי די לייוו קעטל גייט, קויפסט היינט און מארגן מוזטו באצאלן עד פרוטה אחרונה, ווייל די מאפיא די מאכט נישט קיין מאנקי ביזנעס, און די גאווערמענט שטייט גוט מיט זיי, ס'איז דא אסאך זאכן וואס די גאווערמענט זאגט ס'איז נישט העלטי. בקיצור, דאס איז א מאפיא קאנטראלד ביזנעס. ס'איז כמעט ווי אינדערהיים. אינדערהיים איז אויך אזוי געווען, די קצב, מ'האט צוזאמגעשטעלט פון די גאנצע שטאט געלט, און טאמער האט דער קצב, דער רב האט געזאגט ס'איז נישט כשר, האט דער קצב געקענט שעכטן דעם רב אויך. ס'איז אייביג געווען אין די הענט פון די מאפיא. נאר אין אמעריקע האט מען געמיינט אז ס'איז בעסער. ס'איז גארנישט בעסער. אסאך האבן עס אויסגעטרייט. און וויאזוי שטייט דארט אין די נביא, די נביא וויינט, אה, שוא עבוד אלקים. ס'איז א שאד, ס'איז א שאד געווען. די גאנצע טרייען צו מאכן בהמה פלייש כשר איז א שאד געווען, ווייל דו האסט אפילו נישט געוואוסט ווער איז דיין צד שכנגד, איז אויסער דעם וואס דער סמך מם איז דיין צד שכנגד, דו האסט צו טון מיט א איטאליענער מאפיא. מיר האט דערציילט איינער פונקט דעם יום טוב ער איז א שוחט, זאגט ער ער שעכט אין אורוגוויי, זאגט ער ווען נישט דאס, וואס די רבנות נעמט פֿינף הונדערט בהמות פאר מיטאג, וואלט די עדה החרדית נישט געקענט שעכטן זייערע הונדערט פֿופֿציק א טאג וואס זיי שעכטן, דו פארשטייסט ס'איז אלץ צוגעבינדן ווייל די שלאכט שטובער זענען גרויס און ס'איז מאפיא קאנטראלד און ס'איז אויכעט קאנטראלד מיט א סיסטעם וואס זאל מאכן געלט, זיי זענען נישט אינטערעסירט וואס שטייט אין די תורה צו וואס שטייט כשר, זיי זענען דא צו מאכן געלט. עט די ענד אוו די דעי רבי יעקב יוסף האט נישט געכאפט מיט וואסערע א מאפיא ער שלאגט זיך, און דער סיגעטער ווען ער איז געגאנגען געבן א הכשר האט ער נישט געכאפט וואסערע א מאפיא ער שלאגט זיך, און דער באטער האט נישט געכאפט, און אהרן האט אויך נישט געכאפט, און זאליקא האט אויך נישט געכאפט. ער שלאגט זיך אן מיטן סמך מם פנים אל פנים. מען נעמט היינט א שוחט נעמט מען איינעם וואס ער איז מכשיר וואס מער, ער טרעפט נישט ער פילט נישט קיין סירכות ער קען שניידן האקן קעפ און פארטיג. יעצט איז געקומען אהרן ער איז געווארן א נייע רבי. ער האט איבערגענומען זיין טאטנס פלאץ, האט ער קודם געוואלט מאכן אן אייגענע שחיטה ווייל דארטן ליגט דאס געלט, האט ער געמאכט טשיקנס אין מאנרא, ס'איז גארנישט ווערט, האט זיך געזען מען האט גע'שחט'ן מאסקאווי דאק, מען האט אפילו נישט געוויסט, איך האב גערעדט מיט שוחטים זיי זאגן אז זיי האבן נישט די הרגשה, מען לייגט אויף זיי ארויף אזא לאסט זיי מוזן ארויסגעבן פאר א יום טוב און פאר אה עני זאך וואס ס'טוט זיך ביי כלל ישראל א מעידזשער אייטעם מוזן זיי ארויסגעבן וויפיל מען דארף איז למעשה שטאטס דער בהמה אהרן זאל זיך אראפזעצן און זאגן הער אויס איך וויל האבן פאר מיינע פֿינף טויזנט משפחות צו וויפיל ער האט כשר פלייש איך האב אין דר'ערד גאנץ אמעריקע צוצושטעלן כשר פלייש פאר אמעריקע איז אזוי מעגליך ווי אז דו זאלסט געבן א ווארף אריין א קוואדער אין אטלענטיק אושען און עס גיין נאכדעם זוכן ביז דו עסט עס טרעפן און יור נעווער גאנא פיינד איט שטאטס זאל דאס טון און ער זאל מאכן א שחיטה מהודרת אן קיין חומרות יא, למשל ווי צו מאכן דעם ענין פון שחיטה מונחת, איך מיין איך בין נישט דערגעגן אבער איך זאג אז ער וואלט געמאכט א נארמאלע שחיטה א שטאטע שחיטה מיט כשר'ע וואוילע ערליכע שוחטים און ס'וואלט געווען א קאנטראל און מען דארף נישט האבן דעם גרויסן ווי מען זאגט פראסעסינג ליין ווייל איך שעכט אינגאנצן פאר אפאר טויזנט מענטשן, דעמאלטס וואלט משיח געקומען. איך זאָג ענק צו, משיח שטײט בײַ דער טיר. איז געגאַנגען דער אַהרן ונהפֿוך הוא און האָט זיך פֿאַרדרײט מיט די געלטער, מיט דעם הירש, מיט די אַלע אינװעסטאָרס. למעשה, נישט משיח גײט קומען, משיח גײט קומען, אָבער קודם גײט קומען אַ חרבֿ, אַ חרבא דמלאך המװת, און אַזױ װי מען האָט אױסגעבליטיקט אין יוראָפּ זעקס מיליאָן ייִדן, אַזױ גײט מען אױסבליטיקן װיפֿל ס'איז נאָך דאָ, איך װײס נישט צי ס'שױן דאָ הײַנט זעקס מיליאָן ייִדן אױסצובליטיקן, אַזױ גײט מען אונדז אױסבליטיקן. ווייל דאס האט ר' נתן אדלער געשריגן פאר די שוחטים אין פראנקפורט, עטס שעכטס נבילה, ווערט דער חלף, דער חרבא דמלאך המוות, און דאס וועט ענק אומברענגען. און עטס ווייסט וואס מען האט געטון מיט דעם ר' נתן אדלער? מען האט אים געלייגט אין חרם, דער בית דין פון פראנקפורט האט דעם מענטש געלייגט אין חרם, און ער איז אוועקגעלאפן אויף באסקאוויטש, דארטן ווי דער מחצית השקל איז געווען רב, ער איז אוועקגעלאפן אויף באסקאוויטש, און איין איין מענטש איז אים נאכגעלאפן, און ווייסט ווער? דער הייליגער חתם סופר צוויי יאר האט מען אים נישט אריינגעלאזט אין קיין שול דאווענען, מיטגעמאכט מורא'דיגע רדיפות, ווען ער האט נעבעך געזעהן ווי די וועלט שטייט און עס גייט קומען א היטלער און אויסהארגען די אלע דייטשע אידן, איז ער אריינגעפאלן אין א גרויסן דיפרעשאן, ווייל ער האט געזעהן וואס גייט זיין. זיי לאידך גיסא, די פראנקפורטער בית דין. האט אים געשיקט א צעטל אז זיי נעמען אראפ דעם חרם, האט ער געזאגט פארן הייליגן חתם סופר, דער חרם האט דען מיך געשטערט, מיך האט געשטערט זיי האבן פארפאסט די אפערטונעטי, ס'גייט קומען א הריגות, ווייל דער טרייפענער חלף גייט ווערן א חרב פיפיות און ס'גייט אויסהארגען כלל ישראל, און דאס איז נעבעך געווען די ערשטע וועלט מלחמה און די צווייטע וועלט מלחמה, און אונז לערן מיר זיך נאך אלץ נישט, מ'נעמט די טרייפענע פליישן, מ'פארקויפט דאס, מ'מאכט דערפון א ביזנעס. יעצט איינער קאלט מיך אפ אז ער איז געגאנגען אריין ער האט געקויפט ביי די ארוינים פלייש און ער האט עס געטראגן סלייסן ביי די זאלוינים איך האב אמאל פארפירט וועגן דעם איך האב זיי געזאגט איך גיי אריינברענגען טרייפע פלייש און א רב האט געבעטן איך זאל עס נישט טוהן ווייל זיי וועלן נישט כשר'ן די בוטשער שאפ עניוועי ווייל זיי זענען לצים האב איך עס נישט געטוהן זאגט ער מיר וויאזוי קען זיין אז איך האב געקויפט פלייש פון די OU און איך האב עס אריינגעטראגן ביי די ארוינים צו סלייסן, איינער זאגט כ'האב געקויפט ביי די ארוינים, כ'האב עס געטראגן צו די זאלוינים צו סלייסן, ס'איז א דזשאוק, אבער דאס איז שוין זאכן וואס אויב דאס פלייש איז כשר וואלט עס שוין מיטגעגאנגען, די פרוי האט עס געקאכט אין איר טאפ, איך ווייס נישט ווי אפגעהיטן זי איז, איך וואלט שוין געטראפן היתרים, אבער דאס צו נעמען ממש נבילות וטריפות, איז דא א שוחט וואס מ'האלט אז ער שעכט און ער איז בודק נבילות וטריפות און ער כשר'ט אלעס, איז וואס איז געווען? איז דער לייכטער האט געטון א פעלער א עוולה שאין כמוה, דו ווייסט פון אזא זאך, האסט געדארפט טון וויאזוי איך האב געטון, כ'האב געהערט ס'איז דא א פסל'ע מקווה, קודם האב איך געשריגן, צו מ'עט מיך אויסלאכן צו נישט, דאס איז שוין צווישן דיר און צווישן באשעפער, איך האב געטון מיין תפקיד. וויאזוי איז דאס מעגליך אז לייכטער ווייסט אז ס'איז דא א שוחט און ער האט אים געלאזט שעכטן? למעשה האט מען אים אבער מעביר געווען פון טעקסעס, ווייל דארטן האט מיל מארט דערלייגט מיליאנען אויף אהרן'ס שחיטה מונחת. און מען האט אים אריינגעשטעלט אין מינעסאוטע. ויהי היום אז מען האט צוגעשפארט טעקסעס איז געבליבן מינעסאוטע, איז ווידער נתגלגל הדבר אז דער שוחט איז דאך דארט. יעצט אויב. לייכטאג האט דאס געוואוסט האט ער דאך געדארפט גראד שרייען קולות, האט ער נישט געשריגן. יעצט דער לייכטאג וואס ער איז דער גרויסער בעל מכשיר פאר ר' אהרן'ען, ער אליינס עסט אפילו נישט ר' אהרן'ס טשיקן, ער קויפט ביי קאהן אין בוטשער און דאס עסט ער, און מען רעדט נישט פון קיין בהמה פלייש טאטשט ער נישט. און אויך די טשיקן וואס ער קויפט ביי קאהן מאכט ער זיך אליינס כשר די טשיקנס ביי זיך אין בעיסמענט, און נאכדעם נעמט ער גרויס געלט פון מיל מארט צו פון סאטמאר ווער ס'האלט אים אויס, און אלעס איז אין בעסטן ארדענונג, ס'איז נישט קיין פראבלעם. מה עשה הקדוש ברוך הוא אז געצל האט זיך געטראפן חול המועד פסח. מיט לייכטאג. האט ער אים פארציילט, א געדענקסט דעם שוחט וואס מ'האמיר מעביר געווען, ער איז היינט. אין מינעסאוטע, און למעשה שעכט מען היינט אונז אלע אין מינעסאוטע. געצל געזאגט איך וויל דעם שוחט דעמאלטס מעביר זיין. געצל כ'פארשטיי נישט, ווען דו טרעפסט דיך נישט מיט אים פסח חול המועד דעמאלטס מעג מען ווען ווייטער שעכטן, וויאזוי איז דאס אז דו האסט נישט געוויסט און אז געצל האט נישט געוויסט? זענט עטס אזאלכע לינקע שטיוול אלע דיינים? צו די געלט ברענט אין ענק? ס'איז אנבעליוועבל! מען מאכט אונז דאס גרעסטע ליצנות, און אונז זעמער אן עם חכם ונבון, און אונז לאמיר זיך פון יעדן. ס'איז א זאך וואס איך קען נישט פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט. עניוועי, איז געגאנגען דער ר' געצל און האט אפגעקאלט ר' אהרן און האט אים געזאגט, אהובי ידידי, דער שוחט איז נישט קיין כשר'ע שוחט, ער שעכט נישט כשר, און אונז זאל מיר אים מעביר זיין. איז געגאנגען ר' אהרן און ער האט געזען כי כלתה אליו הרעה, איז ער אראפגעפארן מיט א פרייוועט פליגער, אז דאס הייסט ער גייט יעצט מעביר זיין דעם שוחט. און אויף דעם האט ער מיטגענומען דארטן דעם לייביש טייטלבוים. דער וואס האט זיך געשפילט און געמאכט משכב זכר מיט ר' זלמן לייב פיליפ, ווער דער רובע און דער נרבע איז געווען איז דאך נישט וויכטיג ווייל ביידע איז די זעלבע מיתה פאר ביידע, כאטשיג איינער ענדזשויט זיך, ער איז דער רובע, ער שטופט אריין אין יענעמס זכר סאו ער ענדזשויט זיך, אבער דער נרבע טוט עס אים וויי, פון דעסוועגן דאך זענען זיי ביידע די זעלבע עבירה עובר, א חיוב כרת פאר ביידע, און סקילה בזמן שבית המקדש איז געשטאנען. מיט התראה. סא למעשה איז דאך נישט קיין חילוק ווער ס'איז געווען דער רובע צו דער נרבע. צו דאס איז געווען זלמן לייב פיליפ איז געווען דער רובע צו דער נרבע, צו ר' לייביש טייטלבוים איז געווען דער רובע און דער נרבע. און דאס זענען היינט באגלייבט ביי אונז אויף כשרות. שטעל דיר פאר, אויף איסורי כריתות, אויף דם מיט חלב. וואט א דזשאוק. עניוועי. איז למעשה איז ר' אהרן האט גענומען דעם פליגער און מ'איז אראפגעפארן און ער האט גע'דרש'נט שבת אין בית מדרש, איך נעם אחריות אז אלעס איז כשר, ווער איז דער 'איך'? ווער ביסטו? איז ביסטו דאך אויך א גארנישט, איז דיין טאטענס זון, פונקט ווי דיין טאטע האט מכשיל געווען כלל ישראל, האט ער געזען דו זאלסט ווייטער מכשיל זיין, ווייל ווען ער האט געדארפט ווערן רעבע האט ער געזאגט ער ווערט נישט רעבע, נאר עס וועט זיין הוא ובניו בקרב אהרן, פיין האט ער גוט צוגעשטעלט א פלאץ, גוט, יעצט למעשה איז אזוי, ער איז אראפ געפארן, און אין די זעלבע צייט אזוי ווי ער איז געפארן איז דא א איד וואס ער פירט מיעל מארט, וואס ער הייסט מיסטער בערגמאן, ער איז אויך אראפ געפארן אויכעט מיט א פרייוועט פליגער. יעצט אהרן חורינער האט ארויס געווארפן דעם שוחט, איז געקומען בערגמאן ער האט געזאגט גיי ארויס פון דא דאס איז מילמארט ס'איז מיין פלענט און שוין זאלסטו דיסעפירן פון דא און איך לאז דעם שוחט דא. סאו בקיצור רבותי דער שוחט איז געבליבן און אונז עסן מיר אלע פון דעם. יעצט איז געווען פונקט פאר שביעות מ'האט געשיקט פלייש האט דער בערגמאן געזאגט פאר אהרן דו וועסט נישט באקומען קיין פלייש דא אין בארא פארק. איז דא ווער ס'פירט עס, הייסט רעטעך, רעטעק, ער האט נישט באקומען פלייש, מ'האט אים נישט געגעבן, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט זרוע לחיים והקיבה, לחיים דאס איז די טשיק, און ס'איז אזא פלייש, ס'ווערט ווייעך, און ס'האט נישט קיין פעט, און ס'האט אזוי ווי אז דו וועסט עס אנקוקן נאנט געקאכט רייט, וועסטו מיינען ס'איז ראץ פון די נאז, אזא דאס קלעבט צאם די פלייש. באט עניוועי, דאס האט דער עולם ליב דאס קאסט אסאך געלט, נישט געשיקט קיין פלאנקען, נישט געשיקט אלע גוטע פליישן, און דער בערגמאן גייט ווייזן אהרן'ען ווער ס'באלעבאס אין די פלייש, דאס איז א מאפיא קאנטראלד, ס'א מזל זיי האבן נישט געשאסן אים אהרן'ן, און ער איז א משוגענער געווען, ער וויל געבן כשרות פאר כלל ישראל, דו פערד דו, אפילו פאר דיין קהילה קענסטו נישט צושטעלן כשרות, שוין, בקיצור האמער געפרעסן. יעצט דער עולם רעדט זיך איין אריזאנע ווייץ איז יא כשר צו נישט כשר, אהרן'ס בוטשער סטאר איז כשר נישט כשר, זאליקא'ס בוטשער סטאר איז כשר צו נישט כשר, האט מיר דערציילט א איד וואס ער ארבעט אין בוטשער סטאר אז זאליקא'ס בוטשער סטאר איז געווען אויסגעקלינט פון פלייש, אלע ארוינים זענען געקומען, נארמאל פרעגט מען יעדן א קאסטומער וואס איז דיין טעלעפאן מען קוקט צו ער האט נאך אן אלטע ביל, יעדער האט געזאגט א טעלעפאן, זאגט איך האב אבער קיינמאל דא נישט איינגעקויפט ווייל איך קום פון דעם ארוינישן בוטשער סטאר ווייל זיי האבן גארנישט, זיי האבן נישט דאס זיי האבן נישט יענץ. סאו בקיצור ווער פירט די פלייש אין אמעריקע? די מאפיא. און אהרן האט געמיינט אז ער וועט אויסטרעטענען די מאפיא. דער בהמה וואס ער איז אפילו די יו עס גאווערמענט קען זיי נישט אויסטרעטענען. זיי האבן א קאנטרעקט אונז באדערן מיר נישט דיינע און דו וועסט נישט באדערן אונזערע. און ווילאנג א מענטש בארגט נישט געלט פון די מאפיא קענען זיי אים גארנישט טוהן. די מינוט ער הייבט אן צו בארגן געלט. איז ער פיניש און די גאווערמענט מישט זיך נישט אריין, די זעלבע דאך דא מיט שטארק, שטארק האט געבארגט געלט פון די מאפיא אויפן נאוט און ער האט נישט צו באצאלן האט מען אים געשאסן, מען האט געברענגט פון אויסלאנד מאפיאנערן מען האט אים אפגעשאסן און פארטיג, יעצט וואס גייסטו טון? גארנישט, יעצט קענסטו נישט טון גארנישט, די גאווערמענט מישט זיך אפילו נישט אריין דא, ער קודנט גיוו א פלייאינג הוט, שוין, דערווייל זעמער אבער אונז דיסעפוינטעד. פון דעם לייכטאג. די הייסט ער אן ערליכער בעל מכשיר? וואס איז געשען מיט דיר? פארוואס האסטו אונז נישט דערציילט די גאנצע צייט? פארוואס האסטו נישט געזאגט פאר שבועות רבותיי ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש ווייל ס'קומט אלעס פון איין פלאץ און דארטן האב איך א שוחט וואס ער טויג נישט? יעצט גייען זיי אונז אנהייבן פארקויפן ס'איז דא דער ראן ס'דא יענער ראן. לויט ווי איך הער זאגן איז ס'געווען פאר, איך נעם א דיסקלעימער ווייל איך ווייס נישט, אבער ס'איז געווען פאר שבועות האט מיר א שוחט געזאגט, דא קאמפעניס האבן באשטעלט הונדערטער און הונדערטער סלייסעס ריב סטעיק, איך מיין מען האט נישט דעליווערט, ס'נישט געווען פון ווי צו דעליווערן, מען האט גענומען פון די גוי'שע, מען האט געשיקט געהעריגע טרייפענע פלייש, און דאס מוז מען זיך אונז אויסלערנען, ס'איז נישט דא קיין פלייש, און אז טאמער וויל מען אונז נישט פארעכטן, דאן זאל מען נישט פארקויפן די קינדער אונז האמער שחיטה מונחת, מיט אריזאנע ווייץ אונז האמער גארנישט, אונז האמער נישט. אונז דארף מען אפשעכטן פאר גאנץ אמעריקע, אהרן מיט אלע די בוטשער סטארס איבער גאנץ ניו יארק, ווער ברויך דאס האבן? געב פאר דיינע מענטשן א שטיקל כשר פלייש, און ער האט אויך אנגעהויבן צו זען די מיליאנער איז ער אויך געווען, הי גאט קעריד עוועי, און נאכדעם באמת און אז אהרן זאגט ער האט אויפגעטון פאר אידישקייט, אז האסט געלאזט יעדן חזיר ווייטער טון וואס ער האט געוואלט, וויאזוי האסטו אויפגעטון פאר אידישקייט? אז מענדעלע חזיר האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט ווייל ער איז נישט פון רבין, און וויאזוי, איך מיין מען שיקט דאך צו דיר בחורים, יונגע בחורים און מיידלעך אז זיי זאלן זיך עפעס לערנען, וואס לערנט מען זיי?
רחמנא לצלן, ס'איז אנבעליוועבל, יעדן חזיר האט מען געלאזט טוהן וואס ער וויל, און דא מאכט זיך א גאנצע מעשה אז מען גייט יעצט טוהן עפעס, יעצט איז דא דער משה אלי' טייטלבוים, ער שיקט מענטשן מיט שליחים, דו ווייסט נישט וואס ער שיקט דא אלץ צאם. ער מיינט אז ער האט היל געט אוועי וויט איט, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש, דו ווילסט קומען אהיים, גיי דורך דעם סיסטעם, און דעטס איט, ער קען נישט זיין באהאלטן דארטן ווייל ער ווייסט מ'וועט אים אויפפיקן, ער קען נישט ארבעטן ליגעל, קום אהיים. איך הער זאגן ער איז געווען א העפטיגער חזיר, איך הער זאגן אז ס'איז דא אויסער די דריי מיט דעם בחור איז שוין דא א פיפטער און א זעקסטער און א זיבעטער יעצט. ווען ער טוט עס נארמאל אזוי ווי אמאל איז דאך ממש איז דאך עס אן אנדערע ווארט. ס'איז געווען דער שטערן, מיילעך שטערן, האט געקויפט פלעיבוי מעגעזינס, ער האט עס ארויסגעטראגן אין קאנטרי, מ'האט אים דארט געכאפט, ער האט נישט געוואלט אהיימקומען, האט מען אים געזאגט דעמאלטס נעמט מען נישט אחריות, די בחורים גייען דיך דערווערגן, ער האט עס געהאלטן אונטערן פרידזשידער, זיין ווייב האט נישט געוואוסט, און ער האט ווען ער האט זיך אויסגעריבן מיט א בחור און מ'האט אים געשטופט און נאכער האט ער געקוקט אויף די נאקעטע פיקטשערס. ס'איז אנבעליוועבל אבער ס'איז דא א סיסטעם אין דעם. דער ברוך מרדכי איז אזא רשע געווען, ס'איז געווען א טאטע וואס איז געזעסן מיט אים א חבר זיינער און ער האט געבעטן זיין זון, דער האט עס מיר פארציילט, איך וויל נאר נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטעם, האט געבעטן עה גיי דאווענען אין א בית מדרש, האט ער געזאגט טאטע איך וויל נישט ס'רעגנט, האט ברוך מרדכי געזאגט איך וועל אים נעמען, ער האט אים גענומען אין בית מדרש און אויפן וועג געמאכט משכב זכר, אזוי ביליג איז דא דא יעצט חיון, דער חיון איז געלאפן. קעגן גרינפעלד. ער איז אזא פרומער אז ספירה האט ער זיך נישט געשוירן די בארד, שטעל דיר פאר, מען זעהט אים אין קאורט מיט די בארד. האט פארנאגראפי פון קינדער פון צוויי יאר אלט, איך פארשטיי נישט וואסערע תאווה האסטו צו זעהן ווי מען שטופט אין א קינד פון צוויי יאר, דאס איז דאך דיסגאסטינג, אונז זעמער שוין אזוי ארויס פון די גלייזן פון דעם גאנצן סעקשועל יוניט, אונז זעמער שוין אין אזא דיסגאסטינג יוניט, און נישט נאר דאס, האסט געוואלט שטופן אין א קינד. פון צוויי יאר האסט ליב געהאט צו זעהן ווי מען שטופט אינעם, האסט געמאכט ווידיאו, פיין, אבער וואס האסט עס געשערט מיט א צווייטען מיט א דריטען, ער האט מודה געווען אויף אלע טשארדזשעס, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר און דא זיצן אויף זיי פארלאמערט זיך אונז, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. און אז מ'האט עס געוואלט אפשטעלן איז געקומען דער לאשאנצער מיטן לאשוואנצער און ער איז געזעסן אינאיינעם מיט דעם משה אלי'. טייטלבוים און געזאגט דער נחום ראזענבערג איז א משוגענער א חזיר האט נישט וואס צו טוהן טראכט ער א גאנצן טאג זאגט ער איך חזיר דיר דו ביסט א אנטלאפענער האסטו געהארגעט וואוילע בחורים פון די בעסטע ישיבות פון נועם אלימלך וואס הייסט די קעדילעק פון די ישיבות אין מאנסי די טאטעס האבן דיר באצאלט זיבעציג און אכציג דאלער זאלסט לערנען פרייוועט מיט זיי און דו האסט געריבן און גענומען אין דיין קאר און געהייסן זיי זאלן דיר מאכן מציצה בפה און דיין שכבת זרע זאל אריינגיין אין דעם בחור ס'קען דאך זיין אנשטעקיג מיט די גרעסטע קראנקייט, דו חזיר, דו מנוול, און דו קאלסט נאך דעם בעל מקובל און יענעם זאל מיך קאלן? איך זאג פאר יעדן איינעם, ער האט איין ברירה, איך הייס נחום ראזענבערג, איך בייג מיך נישט, ער האט איין ברירה קומען דא פליעדן גילטי, אזאלעכע חזירייען אפצוטוהן? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דער ווינער רב האט מיך אויך אנגעקאלט און. צוויי טאג שפעטער קאלט ער מיך האט איך געמיינט איך האב אייך געזאגט אז איר זאלט אראפ נעמען דעם משה אלי' טייטלבוים האב איך אים געזאגט וואס הייסט דו האסט געמיינט ווער ביסטו וואס האסטו צוגעלייגט פאר אידישקייט ער האט געמיינט ער וועט קאנטראלירן מיין האטליין איך וויל דיר עפעס זאגן ווינער רב היינט איז געשטארבן א איד וואס ער הייסט שרגא וואלטער נא ער האט זיך גערופן עפעס נירעדהאזער רב צו וואס וואטעווער איט איז ער האט א זון וואס האט מטמא געווען קינדער אין א פלעי גרופ ער האט זיי אראפגעצויגן די הויזן און צוגעמאכט און געשטופט און נאכער און געכאפט פיקטשערס און געטון כל דבר אסור און אונז האמיר אים ארויסגעגעסן פון דא, ער האט געמוזט צושפארן. זיין מאמע איז געשטארבן אפאר חדשים צוריק, טרעפט אים איינער אין בארא פארק, ער דאווענט אין באבוב, פרעגט אים יענער צו וואס דאווענסטו אין באבוב, דו ביסט דאך אן אונגערישער נישט קיין פוילישער, זאגט ער ער ווייסט עפעס ער האט א דזשאב, וואס טוט ער, ער ארבעט אין ווין, ער דרייווט א באס. איך ווייס ער איז א מלמד אויך. ווינער רב, דו האסט געמיינט אז דו וועסט צושפארן מיין האטליין און וועסט מיר זאגן וועם אראפצונעמען און וועם נישט, וועסטו קענען פארן ווייטער? דו וועסט ארויסווארפן אלע חזירים ווען נישט וועט מען דיך ארויסטראגן פון דא. ס'איז שוין אנדערע צייטן היינט. ווינער רב, דו האסט דיך פארשפילן ביז די עף בי איי וועט אריינקומען צו דיר אינדערהיים פאר אינטרודינג אין דזשאסטיס. דו האסט א חזיר וואס ער הייסט וואלטער, ער גייט יעצט זיצן שבעה נאך זיין טאטן און ווען ער וועט אויפשטיין, טאמער גייט ער צוריק צו זיין פאסטן, גייט מען אים נאכגיין. וואטש אן צי דאס איז געווען דיין כוונה? מיט דעם האסטו געוואלט מיך אפשפארן? קוים אכט יאר צוריק האסטו געזאגט שפאר צו דעם האטליין. איך וויל אייך פרעגן וויענער רב. איך בין אייך אמאל געקומען פרעגן א שאלה אין איסר והיתר? איך האב אייך געבויעט די מקווה אויף פען סטריט, אויב איר געדענקט. איך האב עס אייך געבויעט. וואכן האב איך מיר אנגעברענגט די צייט. און איך האב אייך געזאגט פארוואס איך מאך אזוי די מקווה און פארוואס אזוי. און ס'איז איינע פון די שענסטע מקוואות. איינער יעצט געווען אין פען סטריט איז זיין געשטאנען דארטן קאלט אין כאפ און געווען א זייער א שיינע מקווה צניעות'דיג ארומגענומען ווי מ'שאוערט זיך דאס האב איך געמאכט וויענער רב איר גייט מיר זאגן איך זאל אראפ נעמען משה אלי' טייטלבוים? אזאלעכע חזירים און מנוולים פון די שטאט איך וויל אייך זאגן נאכאמאל טאמער וואלטער גייט צוריק אין אייער מוסד איך הער איר דארט איינגעשטעלט וואטשען צו ווי אייער מוסד גייט קריגן א שלאס וואטשען צו וואס אונז גיימער טוהן איך וויל זאגן פאר די אלע עלטערן וואס ס'האבן קינדער אין ווין טאמער דער דרייווער צו דער מלמד הייסט וואלטער, זאלט איר וויסן אייערע קינדער זענען אין דזשעפערדי, ער האט געהאט א גרויסן פלעי גרופ, געמאכט גרויס געלט און געפאטשקעט אלע קינדער, קינדער זענען אהיימגעקומען מיט בלוטיגע אכערס, און אזוי האבן די פרויען עס אנגעהויבן, זיי הערן מיין האטליין האבן זיי אנגעהויבן צוזאמצושטעלן און זיי האבן מיך געקאלט, מען האט זיי אים ארויסגעגעסן פון דא. פון ווילימסבורג יעצט איז ער געגאנגען דאווענען אויף באבוב, באבוב איף יו וואנט א קלין קאמיוניטי לאזטס אים נישט אריין, זאגטס אים ער זאל גיין דאווענען דארט ווי נחום ראזענבערג דאווענט, איך האב דאך נישט קיין שול, איך וואס איך לויף נאך נאך די חזירים זיי אפצושטעלן האב איך נישט קיין שול, ער דער חזיר אליין מעג האבן א שול? שיקטס אים דארט ווי איך דאווען נישט, איך דארף מיך ארום דרייען דריי מאל ווילימסבורג און אהיים קומען און זאגן גוט מארגען, אהה גוט איז אלעס אין ארדענונג, יא איך האב שוין געדאווענט. ווי האסטו געדאווענט? היינט איז געשטארבן מענדל וויינשטאק, אוי איז אזא שאד ער איז געשטארבן, אוי אונז וואלט מען געדארפט וויסן וואס טוט זיך דארטן מיט די אלע וואס ס'האבן מאכיל געווען נבילות וטריפות א, וואס טוט זיך מיט עזריאל גליק, און וואס טוט זיך מיט די אלע דיינים וואס האבן אונז געגעבן טריפות צו עסן מיט תירוצים, איך בין נאר ממליחה ואילך, און דער און נאר פון דא און פון דארט, איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן וואס מ'האט אפגעפירט כלל ישראל, און קיינער זאגט גארנישט, איך וויל דיר זאגן. מענדל וויינשטאק, איך האף אז דו פארסט נישט דורך דורך קאשוי אויף אין הימל, און איך האף אז דו פארסט נישט דורך וואו ס'איז געווען ערליכע רבנים, זאלסט אוודאי חלילה נישט פארן לעבן רב נתן אדלער, האא, זיי וועלן דיר געבן, סאו, אפגעלעבט, אפגעטרייפעט די שטאט, ביסט שוין געווען א מיליאנער, מ'האט דיך געלייגט מיט תכריכים, פונקט ווי מ'האט געלייגט דעם גרעסטן ארעמאן, סאו וואס האסטו יעצט פון דיין גאנצע רייכקייט, קודם האסטו אפגעטרייפעט כלל ישראל, כ'ווייס נישט ווער ס'איז, צו אהרן האט נישט קיין קינדער, צו מענדל האט נישט קיין קינדער, איינמאל ווען איך האב געהאקט אויפן האטליין, האט ער מיר געשיקט א מעסעדזש, כ'האב דאך נישט קיין קינדער, פאר וועם לאז איך איבער די ירושה? וואס, דו האלטסט אז איך געב פאר מענטשן טרייפות? האב איך אים מסביר געווען, צו האבן געלט איז א תאווה בפני עצמו, ס'האט נישט צו טון ווייל כ'האב עס פאר וועם איבערצולאזן צו כ'האב עס נישט פאר וועם איבערצולאזן, ס'איז א תאווה בפני עצמו, מ'איז אלט אכציג און ניינציג, וויל מען נאך מאכן צען מיליאן דאלער א יאר. מען וויל נישט בלייבן אונטערשטעליג. איך האב געוואלט וויסן ווי זריעל גליק געפינט זיך, ער האט אפגעפירט אונזער הייליגן רעבן, ווען נישט ער וואלט נאך געקענט זיין כשרות אין אמעריקע. ער איז צו געקומען, כ'הער דער רבי האט נישט געהערט ר' שיק וויל עפענען א לעבער פארבריק, הער רשע דו, דער רבי האט דיך ארויסגעשטויסן אין זאלי'ס בית החיים, דער רבי האט געזען שוין דעם אמת ווי מ'האט אים ביטער פארפירט, מ'האט דעם איד געמאכט פאטאש. מילמארט האט אריינגעשיקט צוועלף הונדערט טשיקן יעדע וואך ביים רעבן אין שטוב און די רעבעצין געגאנגען פייטן פאר אים און זי האט מיטגענומען זריעל גליק זי האט יעדן מיטגענומען פאר איר שייגעצטע און אונז האמיר נישט קיין טראפ כשר פלייש און אהרן איז ממשיך דרכו פונעם רעבן זיין טאטן און אזוי פארט עס ביז משיח העט קומען חלילה איך בין געווען אפאר מאל לעצטענס אין בית החיים ווייל כ'האב געדארפט עפעס ערלעדיגן דארטן זעה איך ווי משה טורנער איך זאג נאכאמאל משה טורנער כאפט אריין בחורים דארט איז דא צוויי אוהלס איינס איז געווען די סטראזשניצער'ס אוהל, דארט האט מיר געזאגט איינער וואס ארבעט אין בית החיים אז ער טראגט דארט אריין בחורים, און איך האב געזען ווי ער טראגט אריין אין דעעשער אוהל, ער גייט שוין נישט ביז סטראזשניץ, סטראזשניץ איז צו ווייט, אין דעעשער אוהל איז אויך גוט קיינער קומט נישט אריין איבערן טאג עניוועי, און ער זעצט זיך דארט אראפ אינדרויסן ביי איינעם וואס ער הייסט ר' משה א ניו יארקער, ער זאגט דארט תהילים און ער זעט א בחור קומט לויפט ער אים נאך, גיי איך צו אים צו און איך זאג אים גיי אוועק פון דא, זאגט ער וואס ווילסטו איך בין א ערליכער איד אזוי ווי יעדער. ס'ערט נאך אן ערליכער איד. איך זאג נאכאמאל פאר וויזשניץ איך בעט אייך א טובה לייגטס גייטס און לייגטס ווידיאוס און אז עטס ווילטס איך באצאל עס קאסט צוואנציג דרייסיג פערציג און הונדערט טויזענט דאלער איך באצאל עס איך נחום ראזענבערג נעם מיך אונטער צו באצאלן גייטס און צו לייגן א ווידיאו און צו פארעכטן ווי ס'איז צובראכן דער בית החיים די גדר שיקטס מיר די ביל פאר עטס הייבטס אן און איך על עס באצאלן עטס עס מאכטס ס'איז איין מין שאנדע. ס'איז נישט צום גלייבן וואסער א הפקר וועלט דאס איז. איך זאג אייך נאכאמאל, איינמאל בין איך געווען זיבענע פארטאגס בין דורך געפארן, בין געווען ביי מיין טאטן אין די נורסינג האום, פארט מען דארטן דורך, זיבענע פארטאגס, האב איך מיך אפגעשטעלט, צוויי בחורים האבן געהערט אז א קאר שטעלט זיך אפ, זענען זיי ארויסגעקומען פון די וויזשניצע רעבעצענס אוהל, זיי האבן אויסגעזען זייער פארדעכטיג, און ס'איז נישט געווען קיין וויזשניצע בחורים, ס'איז געווען מיט קריעת ים סוף'יצע, זיי האבן אויסגעזען זייער פארדעכטיג. זיי האבן זיך געשעמט פאר מיר, זיי האבן זיך באהאלטן, איך בין זיי נאכגעגאנגען, איך מיין נישט באהאלטענערהייט, נאר אזוי, איך האב זיי געפרעגט אויב זיי זוכן א רייד, זאגן זיי ניין, זיי האבן איינער, ס'קומט באלד א טעקסי, ס'איז קיינמאל קיין טעקסי נישט געקומען, זיי האבן ארויסגעוואקט און זיי האבן דיסעפירט. איך בעט נאכאמאל וויזשניץ, שניידטס אויף אלע פיר עקן פונעם אוהל, שטעלטס גלאז ביי די קארנערס, ביי אלע פיר קארנערס אויף ביידע זייטן ס'זאל זיין כאטש צוויי פיס גלאז, און ס'זאל אייביג ברענען א לעקטער, מ'זאל נישט טון דארטן מעשים נבלה. יעצט דוב הייקינד אויף דעם וואס אונז מיינמיר דאך אז ער איז דער גרויסער פיינער מענטש און ער טוט פאר אונז אזויפיל גוטס, ער ראטעוועט אונזער קאמיוניטי, דער דוב הייקינד האט יעצט געלאזט אדורכגיין א לאו אז טאמער צוויי מענטשן האבן חתונה א זכר מיט א זכר אדער א נקבה מיט א נקבה און זיי האבן ליגאלישע פאפירן מעגן זיי אדאפטן ליגעל א קינד אויך. איר פארשטייט דאס איז שוין אונזער דוב הייקינד. יעצט איז דא נאך א זאך, אונזער הייליגער רבי האט געזאגט מען זאל נישט נעמען געלט פון די רעגירונג ווייל ער האט געהאלטן כח הפועל בנפעל דאס וועט זיך נישט גוט אויסלאזן, ס'וועט זיין נישט גוט. יעצט אזוי ווי די גאס גייט דאך נעבעך פאראויס און זינקט נעבעך, איז דאך היינט האבן דאך די געי מיט די אלע חברה האבן דאך די זעלבע געזעצן אזוי ווי אונז, און אויכעט אז למשל אז איינער וויל ווערן א טיטשער, יא, א פרוי, א פרוי, כ'האב ענק אייביג געזאגט אז מ'האט גענומען נחמיה וועבערמאן אז ער זאל מען קענען אריינקומען אין סאטמאר א צובראכן מיידל האט מען גענומען א זכר א נואף, כ'האב אייביג געטענה'ט מיידלעך גייט צו מאנרא, גייט צו זלמן לייב'ן אויף קווינס, זאגט זי אז זי וויל אויך ווערן איינגעשטעלט אין די ישיבה, בקיצור עט די ענד אוו די דעי איז טאמער זי איז א היטרא סעקשועל אבער א האמא סעקשועל וואטעווער הר סטעטוס איז, אז זי קומט און זי בעט יעצט אז זי וויל זיין איינגעשטעלט אין סאטמאר ישיבה אלס א פרינציפעל צו אלס א טיטשער אויב זי האט די קרעדענטשעלס מען וועט זי נישט נעמען איז גייט מען די ישיבה צושפארן מען גייט איר געבן גרויסע העווי פיינס און דוד גרינפעלד און חיים דייטש האט אונטערגעשריבן אויף די ביל אז יא אז זיי זענען מסכים צו דעם, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, סא עס וועט זיין א פרוי אזוינע וואס וועט וועלן מאכן א גוד טיים און זי וועט זאגן איך וויל ווערן אין די סקול א טיטשער, וועט זי אוודאי מיט סטודענטס טאר זי זיך נישט ארום שפילן אבער זי קען רעדן מיט זיי, און עס וועט מוזן זיין צוואנציג דרייסיג פראצענט מלמדים טיטשערס פרויען. אפילו זענען נעבעך פארכאפט אין זנות, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט כדי מען זאל זעהן צו ס'איז אמת אז מען טוט נישט אויסשפילן דעם סיסטעם, האט מען געמאכט יעצט ספעשל, די סיטי האט געמאכט ספעשל ספייס, אזאלעכע מענטשען וואס זיי מוזן צאלן גרויס געלט, זיי זאלן טרעפן קעגן די וואס זענען קעגן סעקס מערידזש און אזוי ווייטער. אדער וואס זיי דיסקרימינעיט אדער לענדלארדס אין די ארטאדאקס קאמיוניטי וואס זיי ווילן נישט פארדינגען פאר געי, ווייסט וואס גייט זיין אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק איז במילא זעהט איר וואס אונז האמער פון די אלע פאליטישאנס און די רבי האט אלץ געשריגן נעם נישט קיין געלט פון די רעגירונג האב נישט מיט זיי ס'איז שוין אזוי ביטער אז אפילו מען נעמט שוין נישט קיין געלט פון זיי זענען זיי שוין אונזערע בעלי בתים ס'איז שוין אזוי שלעכט דער מצב אז די אמת איז אויב משיח גייט נישט קומען אין זייער בקרוב זאג איך אייך מ'וועט נישט קענען וואוינען אין אמעריקע און די גאנצע וועלט גייט דאך נאך, יעדער זוכט דאך נאר וואס מער זנות ווייל דאס איז דאך פאר דעם וועלט מען דאך, איז בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג אין שטאט און דאס זענען אונזערע פאליטישאנס דעיוויד גרינפעלד און חיים דויטש, איר הערט וואס דא טוט זיך, נישט נאר טאמער דו. ווילסט נישט מוזטו נישט נעמען א פרוי א טיטשער אין א יונגל סקול און אויכעט צו נעמען א מאן א טיטשער אין א מיידל סקול, טאמער דו ווילסט ווילסטו און טאמער דו ווילסט נישט ווילסטו נישט, דו וועסט עס מוזן טוהן און ס'וועט קומען אזאלכע אינספעקטארס און מ'וועט דיר נאכגיין און נאכקוקן, זיי זאלן ארויסגעבן א קוואוטא אז סאטמאר האט אזויפיל און אזויפיל מלמדים, זיי זאלן האבן אזויפיל און אזויפיל פרויען אויך ביי די יונגלעך און ביי די בחורים, ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז אלץ געקומען ווייל. יעדער האט געזאגט סאטמאר אגודה אלעס מען מוז מיטגיין מיטן גוי מיטן ווינט ווייל דארט ליגט דאס געלט, וועסט האבן געלט וועסט אבער נישט האבן מער קיין אידישקייט, עס האט ווען געדארפט דעמאלטס ארויס גיין און קריגן, עס איז געווען יעצט א גלח וואס ער האט געמאכט א דזשאוק, ער איז אריין געגאנגען צו אזא קאפל צוויי זכרים זיי האבן א בעקערי און ער האט געזאגט מאך מיר א הייליגע וואס ביי אים הייסט הייליג א קאטוילישע הייליגע קעיק, האבן זיי געטענה'ט אז דאס הייסט אנטעגענייזן מען האט. טשעפעט און מ'האט דעם גלח איינגעזעצט און ער וועט באצאלן א גרויסן פיין. ס'הייסט אונז האמיר שוין נישט קיין שום רעכט. די חזירים קענען טוהן וואס זיי ווילן און זיי קענען אומברענגען אונזערע קינדער מיט אלעם און אונז האמיר נישט קיין רעכט צוריקצופייטן אפילו. ס'וועט קומען א צייט ווען איינער וועט זאגן אז געי טאר מען נישט און ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה, דעמאלטס וועט מען אים וועלן איינזעצן. און ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט זאגן וירושלים עירך ברחמים תשוב. עט קומען די אמעריקען גאווערמענט און זיי זאגן דאס איז צו הארש ווערטער אזוי ווי דער פרעזידענט אבאמא האט שוין געזאגט אפאר מאל מען רעדט צו הארש ווערטער ס'עט קומען אז אונזער גאנצע תפילה עט מען מוזן אויפהערן וירושלים עירך ברחמים תשוב און אונז זעמער אזוי געפאנגען ביים גוי און אלעס איז געקומען ווייל ווען מען האט געשריגן ווען קאשוי רב האט געשריגן מען דארף מלחמה האלטן קעגן קאטש ווען אנדערע רבנים האבן געשריגן אונז דארף מען שרייען אונז זעמיר אידן און אונז טאר מען נישט ס'איז אגענסט אונזער רעלידזשען האט קיינער נישט אויסגעהערט יעדער האט געלאכט הע קאטשקע רב פארוואס ווייל דער גוי האט אים נאך געגעבן געלט אזוי ביי פרעה'ן געווען קודם האט ער געגעבן געלט פאר די ארבעט און נאכדעם האט ער דיך געהאט אין דער ערד האסט געמוזט ארבעטן אומזינסט דער עולם ווייסט אליין נישט אין וואסערע מכת מדינה אונז לעבן ווייל דער איד און דער בלאט וועט עס נישט שרייבן און דער עולם מיינט אז ס'איז אלעס אין ארדנונג. א גוטן און א פרייליכן שבת.